א גוטן ערב שבת קודש פרשת יתרו, ס'איז אויך די סדרה פון עשרת הדברות. חיה לייפליין, די וואס מען שלאגט זיך שוין זעקס יאר אז זי זאל גיין אויף אוסטראליע און שטיין אין א קאורט ווייל זי האט מטמא געווען וואס אונז ווייסט מען דרייסיג מיידלעך, א חזרת, אנבעליוועבל, מען האט זי ברוך השם מיטן לעצטן פליגער פארכאפט, אזוי ווי ווייסט די מעשה, ס'איז געווען א מבול, עוג מלך הבשן האט זיך מיטגעכאפט מיט נח'ס תיבה פון אינדרויסן, ער איז געווען זייער גרויס, און די חזרת האט זיך מיט געכאפט מיטן לעצטן פליגער וואס ארויס געפארן פון ארץ ישראל, ווייל אין ארץ ישראל איז דא א לאקדאון, האט זי זיך מיט געכאפט, און מ'וועט שוין הערן פון איר דארטן גוטע נייעס, יא זיי האבן איר געבן כשר'ס, גלאט כשר, עדה החרדית הכשר, זיי האבן אליין געזאגט אז א פרוי וואס זי טוט אזאלעכע זאכן דארף נישט האבן קיין כשר'ס, און זיי האבן געזאגט נאך א זאך אונז זעמיר נישט אינטערעסירט איר צו געבן כשר'ס, אויף דעם האט מען זיך דאך געשלאגן איבער א יאר, זיי האבן געזאגט אונז זעמיר נישט איר בהמה צו מיר געבן כשר'ס, ענדליך איז געבליבן אז. אויב די קהילה בעקס קהילה ימח שמו דער דרעק בעק וואס האט עס צוגעלאזט און ער האט איר געהאלפן זי זאל קענען אנטלויפן, אויב זייער קהילה וועט אריינברענגען קאושער זאל מען זיי אריינלאזען און זיי גייען נישט צושטעלן צו גארנישט דרעקס וואס זיי זענען באבוד רשעים רינה זי זאל אויסגיין דארט ווי א ליכט זי האט מטמא געווען יונגע מיידלעך די מיידלעך וויינען וויינען אויף זייערע בתולים שי פלאקד דעם אוט מיט איר פינגער די חזר'טע וואס זי איז געווען, אזוי ווי זי האט געמיינט זי איז יעקב אבינו, יעקב אבינו האט געזאגט פאר ראובן כוחי וראשית אוני, זאגט דער מדרש אז ער האט דאך נישט געוואלט, די ערשטע ביה ווערט מען דאך נישט שוואנגער, האט ער ארויס גענומען די בתולה מיט די פינגער, זי האט געמיינט זי איז יעקב, זי האט געשפילט יעקב, געטאטשט די קינדער, פוי א דרעק וואס זי איז געווען, האט זי געהאט א פעטער וואס איז אויך געווען דער זעלבער חזר, ס'איז דא וואס זאגן איר מאן איז אויך געווען דער זעלבער חזר, געהאט א ישיבה, אמאל איך קען נישט פונקטליך די גאנצע לייף פון די משפחה אבער ס'איז א דרעק. ישע משפחה טינופת שבטינופת, סאו זאל יעדער איינער שטארק וואטשן ווי מען שיקט קינדערלעך אין סקול און אין ישיבה, יעצט איז דא נאך א זאך, אין ירושלים איז דא דריי שופטים, נישט קיין חילוק ווי אזוי זיי הייסן, האבן געפסקנט זעכצן יאר תפיסה אויף א מענטש וואס הייסט יענקל קוצינסקי פֿינף און פֿופֿציק יאר אלט ער איז א איינוואוינער אין ירושלים ווייל ער האט געהאט סעקס מיט צוויי ברידערלעך נעבעך. א יונגערן ברודער און אן עלטערן ברודער, שמוציאנס וואס זיי זענען, און מ'האט זיי אויך גע'פסק'נט אז זיי מוזן באצאלן גרויסע שטראפן אין געלט, אויסער דעם וואס זיי גייען אין די תפיסה, און מ'האט געזאגט זיי מוזן באצאלן צוויי הונדערט טויזנט שקל פאר יעדן איינעם. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? מ'האט עס גענומען אין די הענט אריין, וואס האט עטס געמיינט זענען די קינדער, טויס דאליס האט עטס געמיינט? איינער זאגט מיר ער האט א איטש פאר קינדער, האב איך אים געזאגט ס'איז דא אזאלעכע סעקס שאפס און זאלסט אריינגיין דארט,

איך מיין סאטמער קאקמער. עניוועי, ס'האט געמאכט א גרעסערן חורבן ווייז עס דיך אראפזעצן וואס די דברי יואל האט אויפגעטון אין אמעריקע און וואס ער האט קאליע געמאכט אין אמעריקע, איך מיין אז די קאליעשאפט וואס ער האט קאליע געמאכט האט ער מער קאליע געמאכט וויפיל ער האט פארראכטן, סאך מער. יא, און פארוואס זאג איך די דברי יואל ווייל ער האט געוואוסט וואטס גאוינג אן, מ'האט געמאכט א שווייג מען טאר נישט ס'איז, ס'איז מסירה ס'איז חילול השם, דו מיינסט ער האט נישט געוואוסט אלעס וואס ס'גייט פאר, ער האט אלעס געוואוסט.

איינגעשטעלט ביי בחורים, ווער געט רעכט צו טון די אלע זאכן? ווען מען נעמט אריין איינעם אין א ישיבה דארף מען זייער שטארק וואטשן וועם מען נעמט אריין, יעצט פרעזידענט טראמפ גייט עפענען אן אפיס פאר מענטשן וואס זענען געווען פרעזידענטן, און ער גייט אזוי אויסקלינען וואשינגטאן נישט זייענדיג א פרעזידענט, און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, אונז זעמער אלע העפי אבער אונז זעמער נישט אזוי העפי ווייל וויאזוי ס'גייט יעצט איז אמעריקע פיר יאר ארום נאך דעם צודרייטן פרעזידענט וואס אונז האמער. אונז גיי מיר אויסזעהן אזוי ווי ראמעניע וועסטו זעהן. ס'איז אנבעליוועבל. יעצט מ'געפינט אויס אז טשיינע האט אונז ליגנט געזאגט די גאנצע צייט וועגן דעם וועקסין, ס'איז ממש א חורבן וואס איז געווארן אין די וועלט היינט, מ'קען שוין קיינעם נישט טראסטן, יעצט קומען זיי ארויס אז דאקטער זעלענקא איז גאר געווען מער גערעכט ווי אלע וועגן די מעדיצין וואס ער האט געהייסן מ'זאל נעמען, ס'איז אנבעליוועבל וואטס גאואינג אן. ס'דא דרײַ און צוואַנציק טויטע אין נארוועי וואס. מ'האט איגנארירט, מען טוט היינט וואס מען וויל, ס'איז טשיינע מיט אמעריקע מיט ביידן און פארטיג, קענסט זיך שטעלן אויפן קאפ, אידן זענען אלץ געווען דעמעקרעטס, מ'האט אלץ געזאגט א איד וואוט דעמעקרעט, פארוואס? ווייל מ'האט זיך איינגערעדט אז זיי האבן אונז ארויסגעברענגט פון היטלער און פון די אלע שטותים, ווען אונז האבן זיך אראפגעזעצט דא אין אמעריקע האט מען אונז נישט געדארפט גיין צו דעמעקרעטס, די דעמעקרעטס האבן אונז אזוי ביטער פארפירט, א פעלאוסי מיט א שמפפוסי, אזעלכע חברה, לינקע וואס לינק איז דא, אונז זעמער אויף גרויסע צרות.

און יעדער מוז געבן זיינע עדות זיינע וויטנעסעס אלעס וואס ער גייט אריינברענגען ביים קעיס, און יעצט האט רודי דזשוליאני געזאגט זייער פיין ער וויל יעצט דעם גאנצן אלעס וואס איז דורך געגאנגען מיט די קאמפאני וואס האבן אונז סופלייד די מאשינען צו וואוטן ער וויל אלעס האבן נאר דא גייט יעצט זיין לעבעדיג רבותי יוי העט דא ארויסקומען שמוץ און שטינק נישט נאר פאר אונז זיי סופלייען פאר די האלבע וועלט די וואוטס און דארט ווי זיי האבן סופלייעד די וואוטס האט מען קיינמאל נאך נישט פארלוירן. ס'גייט זיין לעבעדיג. ס'הייבט אן ארויסצוקומען. ער האט גוט געזאגט, ער גייט אויסקלינען דעם סוואמפ. ס'זעט אויס נישט אלס פרעזידענט, נאר אלס געוועזענע פרעזידענט. יא, וויאזוי ס'זעט זיך אויס אז ווען ביידען העט זיין פרעזידענט פיר יאר, אויב ער העט אנציען פיר יאר, יא, העט אמעריקע קענען אלע אירע אטאם באמבעס מיט אלעם וואס זיי האבן, וועלן זיי עס קענען ערגעץ באהאלטן אונטער דר'ערד גאון עט'ס זיין. יא יא, ס'גוטע נייעס. עס איז גוט געפירט, ברוך השם. זאגן אליינס די ערשטע פאליטישאנס און די וועלט, די גאנצע וועלט ציט זיך אוועק יעצט פון אמעריקע. זיי זאגן אליינס אז אויב ביידן וועט אנהאלטן גייט אמעריקע זיין אן אויסגעשפילטע א היסטארי יוזד טו בי. דאס איז וואס דא גייט זיין יעצט. איך ליין נאך אין די צייטונג פון ארץ ישראל אז וועגן דעם לאקאוט וואס איז דא איז דא אסאך סעקס שמוץ נייעס צווישן קינדער, מען באהאלט זיך אין אזאלכע שעלטערס און ס'איז דא אזא סטעירקעיס אין יעדע הויז אין ארץ ישראל און זיי זאגן אז ס'איז ממש. מיינד באגלינג וויפיל קעיסעס ס'איז דא און וויאזוי מ'לויפט נאך נאך די קינדערלעך. סא יעדער איינער זאל זיך וואטשן זייערע קינדער. ס'איז דא אן אירגון וואס הייסט שומרים אין בני ברק זאגן אז די קינדער זענען ממש אין א סכנה, א סכנת נפשות, און זיי ווארן יעדן איינעם אן אז מ'זאל וואטשן די קינדער. און די זעלבע דא אין אמעריקע, כ'האב ענק דערציילט ס'איז געווען א. א איד קומט ארויס פון זיין הויז זעט ער ווי אין די האל ווי זיין טאכטער א פערצן יעריגע מויד קישט זיך מיט א דרייצן יעריגן בחור מיט א האג א קיש אזוי ווי עס דארף צו זיין פרעגט ער זי זאג מיר ווי האסטו דאס געלערנט מיין טייער קינד זאגט זי דער טאטע זעט נישט וואס גייט אין אלע גאסן קינדער זעען אלעס זיי ווייסן אלעס נאר זיי האבן מורא צוצוגיין נאנט באט וואנס ס'שפילט זיך אין די נערוון אין די פיפיק זענען מיר אויף צרות. דערווייל אין ארץ ישראל האלט מען אין איין שטארבן פון די קאראנא און זיי האבן צוגעשפארט זיי האבן א לאקדאון.

איך זאג ענק נאכאמאל, רבותי, צען פאמיליעס, שטעלטס ענק צאם און פארטס אוועק. אזוי האבן געטון דארט אין ר' מאטקע פאלאטשעק'ס משפחה, זיי האבן געמופט דארטן אויף, כ'דענק שוין נישט וויאזוי ס'הייסט אפילו יענע שטאט, מ'האלט אין איין מופן, און דארט נישט ווייט פון דארט האב איך געמאכט אמאל א מקווה יארן צוריק, כ'האב ענק פארציילט וועגן די מקווה, ס'איז דארטן דא א אסאך שטעט ארום און ארום, זיי האבן נישט קיין פראבלעם אפילו צו א מקווה, מ'דארף נאר זען אז די מקווה'ס וואס מ'וויל נוצן, מ'זאל אריינלאזן היימישע השגחה, עטס זענטס אזוי צודרייט, אראפגעפאלן פון עץ הדעת משוגענע חברה, מ'פאמפט ענק אויס, זאליקא זאל זיין א מיליאנער און ארויניקא? יא ער האט ענק אין דר'ערד האטס אים אויך אין דר'ערד. און צו רעטייערן אין ניו יארק סטעיט איז די סעקאנד ווארסט סטעיט אין די יוניידעד סטעיטס אזוי זאגן זיי. יעצט איז דא נאך א זאך, די טשיינע זעהט אז ביידן איז א אפגעפליקטע בהמה, ס'האט נאך אזא בהמה נישט געהאט, און טשיינע האט זיך אויפגעוועקט, יא יא טשיינע האט זיך אנגעזאגט, כ'האב א פראבלעם מיט טשיינע ווייל כ'האב מורא אז די זכות פון די תורה וואס זיי האבן געראטעוועט, די ליטווישע תורה וואס זיי האבן אריבערגעברענגט פון יוראפ אויף ארץ ישראל, גייט זיי חלילה ביישטיין. שטעל דיר פאר יעצט אז מ'קוקט באמת וואס דא גייט פאר, אז ס'וועט זיין איין פאנדעמיק ראונד און נאך א פאנדעמיק ראונד, רבותי טשיינע האלט אין איין שיקן סם המוות אויף די גאנצע וועלט, און זיי טוען אומברענגען די גאנצע וועלט סיי עקענאמיש און סיי מיט מענטשן. אז זיי הרג'ענען אוועק, און שטאטס מען זאל אפלאזן די אלע שטותים פעלאוסי מיט פאפאוסי, מען זאל זאגן פאר טשיינע ליסען, קערסטו אויף איז גוט, ווען נישט שיק איך אריין כל מגפותי, מען שטעלט זיך צאם די גאנצע וועלט אינאיינעם און מען ווייפט אים אוט וואנס ענד פאר אלל, טאמער געווינט ער יעצט איז די וועלט א חורבן ביז משיח קומט, יא ס'איז א גרויסער חורבן, זיי האבן יעדע פאר חדשים מ'לייגט אביסל אזאלכע סם המוות'ן אין אונזער וואסער און דא און דארטן און אין די לופט און זעמער פיניש. יא יא דאס איז עס. רבותי מען האט געשטופט אין די קינדערס מחילה, מען האט אויסגעריבן קינדער, מען האט זיי אויסגעלעקט, מען האט גענומען יונגע מיידלעך, נחמיה וועבער מען האט אריין געשטופט אין יונגע מיידלעך, נו יעצט באצאלט ער דער אייבערשטער, כ'האב ענק געבעטן ווילאנג ס'איז נאך מאריך אף לעטס סטרעיטן אוט, יעדער געלאכט, פון נחום ראזענבערג, משוגענער, איך ווייס נישט צו איך בין משוגע צו נישט, אבער עטס באצאלטס יעצט די ביל, און די ביל איז טו היי מען זאל באצאלן, איך האלט עטס האטס נישט דעם מין וועג צו באצאלן פארן אייבערשטן די ביל וואס. מ'האט אפגעטון מיט די קינדער, ס'איז יעצט אויך דא איינער, ער, מ'האט מיך אנגעקאלט אין ארץ ישראל, ער איז ארומגעלאפן מטמא זיין קינדער, זאגט ער, דער אמת איז, איך בין א שומרי אמונים פון תולדות, פון תולדות, מ'האט מיך מטמא געווען אלס בחור, און איך בין א קראנקער זכר, דעטס איט, יו העוו טו אידער סאפער וויט מי, אדער נעם א גאן און שיס מיך, ס'זאגן כמעט אלע די זעלבע, מ'האט זיי מטמא געווען אלס בחור, אונז האמיר געלאזט יעדער זאל זיך ווייקן ביי אונז אין מקווה, און מ'האט געטון וואס מ'האט געוואלט, פיין, זעט מען יעצט אויס זייער גוט. יעצט איז אזוי, אונז. שפייען מיר דעם אייבערשטן אין פנים און ער שפייט אונז צוריק און מיר זעען ווער ס'איז שטערקער. ביז יעצט האט טראמפ נישט אריינגעלאזט געיס און לעסביענס אין די מיליטערי, יעצט האט ביידן אנאונסט זיי קענען קומען ווערן אין די מיליטערי, וואוי וועט דארטן זיין ביטער. דעטס נאמבער וואן. נאמבער טו, דער רעסלער גייט ארום דא מיט עבי בעיבי שטיין אז מ'זאל וואוטן פאר רעסלער, און ער גייט ארום דא אין די היימישע פראדזשעקטס און קיינער זאגט אים גארנישט. טשאק, דאס איז אונזער פראבלעם, דער אייבערשטער זאגט דו נעמסט דיך נישט אן, לכבודי לא מחיתם, האב איך ענק אויך אין בוידעם, ס'שטייט שוין אין די צייטונגען אין דזשעפען און אין טשיינע אז ער האט שוין קלאר געזאגט אז ביז נאך א יאר צוויי אונט ער אמעריקע, דער פון טשיינע, נו, דעטס איט, און ס'קען זיין ס'וועט אים נאך געלינגען אויך, ווייל אונז האמיר אזוי חוזק געמאכט פון אייבערשטן, איך וויל פרעגן יעצט, לאמיר זיך אראפזעצן, מ'האט געשטופט אין קינדער אין מחילות, כ'האב ענק געבעטן מ'טאר נישט, מ'האט געטאטשט מיידלעך ווען מ'האט נישט געטארט, כ'האב ענק געבעטן קינדערליך אונז זעמער אן עם קדוש, יעדער האט זיך אויסגעלאכט, מ'האט נאך מיר געמאכט פאר משוגענעם, איך בין נאך געווען דער משוגענער פון שטאט, יעדער נאך געווען ביזי מיט נחום ראזענבערג, סא מיט וועם וועט עטס יעצט זיין ביזי? עטס וועט נישט האבן קיין לאנד אויך נישט, וואס וועט יעצט זיין? גאנץ יוראפ וואונדערט זיך זיי האבן זיך אפגעשאקלט פון אמעריקע, ווי אמעריקע האט געקענט לאזן אזא חמור ער זאל ווערן דער פרעזידענט פון אמעריקע, ס'איז אנבעליוועבל. רבותי פירטס ווייטער ענקער סאקמערע קאקמערע משוגענע פאליטיקס. קוק ווי עטס זענטס אנגעקומען און וואטש ווי עטס וועטס נאך אנקומען. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם אז פאריגע וואך איז אויסגעפאלן דינסטאג בשלח. סא איך בין אמאל געווען אין אנטווערפן און רבי יענקעלע, איך האב עס געזאגט אין בית מדרש ביי אים, האט רבי יענקעלע געזאגט ס'איז נישט דא קיין שום מקור פאר דעם דינסטאג בשלח. אזוי האט ער מיר געזאגט. ער האט מיר געזאגט ס'נישט דא קיין מקור. דא האב איך מסייסעלע געשריבן אין ר' מענדעלע'ס ספרים ווייז מיר טויזנט דאלער. מ'האט געברענגט אלע ר' מענדעלע'ס ספרים ס'איז טאקע נישט געשטאנען. דאס איז אזוי ווי יעדע זאך. עס איז היינט כ ו אין דעם חודש זאל מען זאגן כ ו קאפיטלעך כ ו דאס איז אלעס די מענטשן וואס האבן נישט וואס צו טון פאר ליידיגייען. סאיז דא נאך א סגולה וואס די פרויען האבן ערפינדן אז פערציג פרויען קומען זיך צאם און מען באקט פערציג חלות און יעדער איינער נעמט חלה איז זייער א פיינע זאך נאר יעדער זאל געדענקען אז צו מאכן א ברכה מוז מען מאכן א שיעור חלה יעצט דאס איז זייער א גוטע זאך נאר נישט יעדער זאל מאכן פערציג חלות, זיי וועלן האבן א פראבלעם וואס מיר טוהן מיט די ברויטן מיט די חלות וואס עס בלייבט איבער, טאר דאך נישט מאבד זיין אוכלין. ס'איז א גוטע זאך אז דער אייבערשטער האט געשטראפט די אידן מיט קאראנע, ווען נישט וואלט געווען נאך אסאך נייע חידושים, אזוי זיצט דער עולם איינגעלייגט, ניין איך מיין דאס נישט חס ושלום, ס'נעמט אוועק דעם עולם דעם ליידיגיין, עניוועי, האט עס נישט קיין שום מקור. יעצט, איך לייג דא ארויף הרב הצדיק ר' מיילעך בידערמאן ווי ער ברענגט צו פון די ראשונים אז דאס דארף מען זאגן יעדן טאג, ס'ווערט געברענגט אין טור, ס'ווערט געברענגט אין שלחן ערוך, און די אחרונים ברענגען עס צו, ס'איז נישט א זאך אויף ג' בשלח, איינמאל אויסזאגן שניים מקרא ואחד תרגום און בינגא. אבער די עיקר וואס איך וויל אייך זאגן איז, אונז האבן דאך אויך געלערנט ביים הייליגן דברי יואל, א איד האט אמאל געפרעגט דעם רעבן וואס ער זאגט צו די סגולה, געפרעגט דעם דברי יואל, זאגט אים דער רבי די סגולה ארבעט נאר פאר נ אן אזייגער ניין אינדערפרי דארף מען זיין אויפן דזשאב, ביז ניין קען מען מאכן אלע סגולות, וויל איך ענק דא ארויפלייגן א שטיקל אז דער עולם זאל זיין באקאנט וואס די סגולה איז, און ס'איז נישט נאר איינמאל אין ג' בשלח, און די פוסקים ווי ס'ווערט צוגעברענגט שטייט אז מ'זאל עס זאגן יעדן טאג, עוורי דעי, ס'ווערט אפילו געברענגט אין של"ה הקדוש מ'מוז מתפלל זיין אויף מזונות פאר מ'עסט זאל מען זאגן מזמור לדוד השם רועי, מ'מעג עס זאגן נאכדעם וואס מ'האט זיך געוואשן און ס'הייסט נישט קיין הפסק ווייל ס'איז א חלק פון די סעודה סא אז עטס זוכטס סגולות זוכטס נארמאלע סגולות נישט זאכן וואס עפעס א משוגענער האט אויסגעטראפן שטייט נישט אין ערגעץ ווי ס'האט דעמאלטס רבי יענקעלע געזאגט אדרבה זאל מיר איינער ווייזן וואו ס'שטייט נאך פון די פריעריגע אוודאי יעדער קען עס שרייבן.
איר האט געזאגט אן פרשת המן, רבותי, ויאמר השם אל משה, וואס דרייט זיך אום פרשת המן, הנני ממטיר לכם לחם מן השמים, וואס הייסט דאס ממטיר? וואס הייסט ממטיר? וואס איז ממטיר? ממטיר הייסט רעגן, גייט ר' אהרן אין די גאס, און ס'רעגנט, און ס'גיסט, אזא דאנערשטאג אז ס'האט געגאסן, היינט האט אויך געגאסן, און ר' אהרן וויל זאל ווערן אביסל שוואכער די רעגן, ווער אביסל שוואכער קען מאכן זאל ווערן שוואכער, זאל ווערן שטערקער קען ער מאכן, אזוי איז אויך לחם מן השמים זאגט ער הנני ממטיר, פונקט ביי רעגן קענסטו מאכן שטערקער און שוואכער, אזוי איז אויך לחם מן השמים, דארפסט נישט צו מאכן שטערקער און שוואכער, דו ביסט נצוה צו מאכן השתדלות אבער רעד זיך נישט איין דעם נאך א טעלעפאן, דעם זיבן און זיבעציק טעלעפאנען אויף די זעלבע זאך.

כלפי מעלה, שנעל מסתכל כלפי מעלה, שנעל געדענק אז נאר דער אייבערשטער. איר ווייסט אז די פרשת המן איז א סגולה וואס עס שטייט אין מחבר אויף יעדן טאג, דער מחבר אין סימן א' סעיף ה' טוב לומר פרשת העקידה פרשת המן, דער רבינו בחיי זאגט די וואכעדיגע סדרה, די עולם זאל וויסן ס'איז א סגולה אויף יעדן טאג, מען רעדט יעצט לשונות פון ראשונים כמלאכים, זאגט דער רבינו בחיי וקבלה ביד החכמים.

כל יום מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו דער תשב"ץ איז מסיים אויף דעם ואני ערב בדבר. רבותי איר ווייסט וואס מ'רעדט דא? היינט א וועלט מ'זוכט סגולות ברכות קמיעות הבטחות אגב בראשונים מובטח לו ואני ערב בדבר די אינגערמאן לויפט האלט נישט צייט די פרשת המן ער לויפט צו פרנסה אפשר אנטלויפסטו פון פרנסה וואס דארפסטו שוויצן אין דעם קללה פון בזיעת אפיך תאכל לחם שוויץ אריין אין די ברכה פרשת המן אוודאי אוודאי דארף מען מאכן השתדלות, אבער אבער אבער אבער. זאגן די פוסקים, די ט"ז זאגט אז פארוואס איז די סגולה פון זאגן פרשת המן, זאגט די ט"ז אז די סגולה איז ווייל פרשת המן האט מען געזען די אמונה אז די פרנסה קומט פון הימל, איז די משנה ברורה נאך מוסיף, די משנה ברורה שרייבט להורות ס'איז אין סימן א' זאגט די משנה ברורה להורות ווייל ביי די מן איז געווען המרבה לא העדיף והממעיט לא החסיר, להורות שריבי

אבער און אוודאי רבותי אלע ווייסן אין די צוואה פון שבט מוסר אין פרק ט ז, וויאזוי האט עס געהייסן דארט אין צוואה, בני זהר לאכול פירות טו בשבט כמנהג ותיקין, מנהג ותיקין, מען דערציילט דא רבי אייזיק לוי די שבט דארטן, די עולם האט זיך געשטיפט און געוואלט נעמען פירות, ער האט געזאגט חברה איר ווילט פירות, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, ואלו הן, כיבוד אב ואם, וגמילות חסדים, ותלמוד תורה כנגד כולם, גייטס כאפטס גמרות, אלע פירות, און רבותי מען דערנענטערט זיך נאך פרשת שירה צו א גרויסן טאג ראש השנה לאילנות, ראש השנה לאילנות דער טאג ברענגט עס ברענגט אראפ פון רבי חיים וויטאל ער ברענגט פון א זוהר הקדוש ברענגט ער אז ס'שטייט ראש השנה לאילנות לשון רבים פארוואס ווייל כי האדם עץ השדה כי האדם עץ השדה די מהרל זאגט וואס טייטש כי האדם עץ השדה זאגט ער אז יעדע מענטש איז א עץ הפוך

שוין אלטע אידן און ענק. פארשטייט? ער שטייט זיך ער האט ער האט פארשטאנען זיך צו נעמען בייגן. אבער רבותי, קומט א גרויסע טאג, פארשטעלן די ערשטע זאך פון א לשון פון ראשונים וויאזוי רש"י ווי רבי דער מרדכי קוקט עס אן, ראשונים כמלאכים דעם טאג. אין מרדכי שטייט עס אין ראש הש מסכת ראש השנה אות תש"ח. זאגט דער מרדכי אזוי וששאלת, איינער האט אים געפרעגט, ציבור שביקשו לגזור תענית שני וחמישי ושבת.

של"ה הקדוש דארטן ס'איז קיף זאגט ער פאר מען גייט צו די ארבעט זאל מען זאגן א געוויסע תפילה, יעדער האט זיך זיין וועג וויאזוי ער זאגט, מען קען עס זאגן אויף אידיש אויך, רבונו של עולם איך גיי עוסק זיין אין פרנסה העלף מיר צו איך זאל מצליח זיין. יעצט איך רעד אויף ארץ ישראל די גאנצע צייט, זיי זאגן אז ס'איז דא מער ווי פֿיר טויזנט פֿינף הונדערט קרבנות פון די מגיפה, ס'איז א גרויסע אומגליק וואס ס'גייט פאר אונז בארעכענען מיר זיך נישט אז דער אייבערשטער טוט עס, ווער האט עס געטון די אלע מגיפות?

געמאכט געוויסע מענטשן ס'זאל זיי פעלן עפעס, בורא נפשות רבות וחסרונן, ס'איז דא מענטשן אסאך מענטשן, ס'איז דא מענטשן וואס ס'פעלט זיי עפעס, פארוואס האט עס דער אייבישטער געמאכט? וואס האט אים דאס אויסגעפעלט? איז וויל איך ענק זאגן, ווען א מענטש פעלט עפעס איז ער איז מורא'דיג מוכשר אז ער זאל זיין דער וואס ער קען אויפהייבן אנדערע צובראכענע נשמות, וויל איך ענק ארויפלייגן דא א קליינעם ווידיאו פון א מענטש, און איך וויל זאלט עס אויסהערן, אבער איך וויל ענק בעטן

ענד שי סעד הי דזשאסט וואנטס טו גאו טו ישיבה, הי וואנטס טו בי א ישיבה בחור, ענד איז דזשאסט נאט גאוינג ענד הי דזשאסט סאו פראסטרעיטעד ענד הי איז סאו סעד, סאו שי קעים האום ענד שי סעד טו מי, שמואל, יו גאנא לערן וויט חיים, ענד שי קרייד טו מי, קענט סעי נאו טו הער טיערס, ענד שי דזשאסט פאונדעד ענד פאונדעד אנטיל איי לערנט וויט חיים, חיים וואז א איז א ווערי ווערי ווערי ברייט בוי, ענד הי ווענט טו קעמפ אין די סאמער, ענד הי קעים בעק ענד סעד הי וואנטעד טו גאו טו נר. ישראל אין טאראנטא, איי סעד סאו טריי, הי גאט אין, איי דאנט נאו האו הי גאט אין באט הי גאט אין ביפאר הי ווענט טו ישיבה, איי סעד חיים ליסען יו נעווער גאנע סעי א שיעור, היז הירינג אימפעירד, היז ספיטש וואז וואז באט יו'ל בי עיבל טו רייט תורה, סאו איי וואנט יו טו רייט מי דברי תורה פראם ישיבה, הי נעווער דיד, באט איי געט א קאל פראם די משגיח, הי סעז א בוי אפלייד טו ישיבה ענד הי פוט יור נעים דאון עז א רעפרענס, איי סעד גרעב אים, היז א גרעיט בוי, הי סעד באט הוז גאנע ליוו וויט אים, היז דעף, איי סעד עוועריבאדי טעיק אים אין, הי סעד אן יור סעי סאו,

עס הייסט רבותי, מען ווארפט נישט ארויס א בחור וואס האט א הענדיקעפ, וואטעווער איט שוד בי, אזוי ווי מען איז בען צוגעוואוינט, ער איז נישט סוג א', יו שוד אל בי עשעימד אוו יור סעלווס, איך האב בען געזאגט די גאנצע צייט, דאס אז זיי קענען צושפארן שולן און זיי ווייזן זיי זענען בעל הבית, דאס איז א פאוער סטראגל וואס זיי האבן געוואלט ווייזן אז זיי האבן נישט קיין מורא פאר רעלידזשען, און יעדער האט געלאכט ביסט א משוגענער, איך האב דא דורכגעליינט יעצט א בוק וואס איינער האט געשריבן, יעצט דארפסט עס נישט דורכליינען, איך זאג ענק וואס דארט שטייט, אז אין די זעכציגערע יארן אין יוראפ איז געווען די זעלבע זאך, מען האט. און געוואלט אויסראטן די קריסטשענס, קיין אידן האט מען נישט געדארפט אויסראטן, מען האט דאך אונז שוין אויסגעראטן צווישן נײַנצן דרײַסיק נײַן ביז נײַנצן פֿאָרטי פֿײַוו, דאס איז א טעסט געווען פון די גאווערמענט ווי שטארק זיי זענען. כ'האב אים געוואלט פארציילן א מעשה וויאזוי ס'גייט, איר ווייסט דאך לשון הרע טאר מען דאך נישט רעדן, בפרט נאך ביי די ליטווישע איז דאס אסור ווי חזיר, אפשר שוין געווען כ'האב געהאלטן א שידוך מיט איינע פון מיינע קינדער נישט קיין חילוק ביי וועלכן, איז ער געגאנגען און געפרעגט רעווערענד מון צו ער זאל טון דעם שידוך צו נישט, רעווערענד מון דאס איז די אמונת ישראל. דאס הייסט ער זיצט א גאנץ יאר בהתבודדות אין ירושלים און אין די וועלדער און איז מייחד יחודים, פרעגט ער יענעם ווער נחום ראזענבערג, אינטערעסאנט אז ער האט געוויסט, כ'האב נישט כ'האב נישט געוויסט אז די גאנצע וועלט ווייסט ווער איך בין, עניוועיס זאגט ער אים ניין זאל נישט טוען דעם שידוך, ער איז אין חרם מיט מעשה, ס'איז ער, נחום ראזענבערג האט עס אפאר מאל איבערגע'חזר'ט, כ'האב נישט געוויסט אז ער ווייסט אויך פון מיר, צו זאגן, כ'האב געמיינט אז דאס איז נאר א סאטמארע קראנקהייט, יא זיי האבן אנגעדרייט, זיי האבן געמאכט, ער מאכט א גוטן דזשאב האבן זיי געמאכט. למעשה האט ער געזאגט מ'זאל עס נישט טון, שוין, עס האט מיר זייער וויי געטון, אבער דו ווייסט דאך סוף כל סוף, איך האלט דאך נאך דאך אז דער אייבערשטער פירט די וועלט, נישט סאטמאר רב האט באשאפן די וועלט, און נישט סאטמאר רב האט באשאפן דעם אייבערשטן, און דאס אלעס וואס ער האט דא געוואלט מאכן, מאכן דעם עולם א פירוד צווישן כלל ישראל, עס איז אים נישט געלונגען, דער עולם איז פאר איזריעל, און די סאטמארע פארן און ווען זיי הערן אז ארץ ישראל האט געווינען זענען זיי אלע מיט איזריעל, עס האט אים נישט געהאלפן, דעטס איט, נאר דאס איז נישט מיינע ביזנעס, דעטס ביטווין הים ענד. השם. יעצט איז למעשה האט ער געזאגט ניין מ'זאל עס נישט טוהן, שוין מ'האט עס נישט געטוהן, אפאר וואכן שפעטער טרעפט איינער אין די גאס מיין זוהן און זאגט דו ווייסט אז דער אייבערשטער האט דיך ליב? פרעגט ער פון וואנעט ווייסטו? זאגט ער איך זאג דעם אמת דעם שידוך וואס מ'האט דיר אנגעטראגן דארט דאס איז א הויז וואס די מאמע איז נערוון קראנק, דער טאטע איז נערוון קראנק און דארט איז דא עטליכע קינדער נערוון קראנק, צו דעם וועם מ'האט דיר אנגעטראגן צו זי איז אויך נערוון קראנק ווייס איך נישט, אבער דאס איז א משפחה פון נערוון קראנקע חברה, נישט וואר? זאגט ער ער ווייסט נישט וואסערע טובה ער האט מיר געטוהן, נישט קיין רעה ער האט מיר געטוהן א טובה. און דאס איז וואס איר זאלט וויסן, דאס איז וואס מען גייט דא דורך די גאנצע צייט מיט די רשעים, זיי מיינען אז זיי פירן טאקע די וועלט, יעצט ביי דעם שידוך איז אויך געווען אזוי, דריי וואכן האט עס געדויערט זיך אינטערעסירן וואס דאס איז דער חרם און ווער און פארוואס, און יעדער האט זיי געזאגט לאך דיך אויס נישט דא קיין חרם, לא נידי ולא שמתא ולא ארור אלא יש כאן, א וואוילער בחור מיט א וואוילן טאטן וואס אים איז צו פארדאנקען דאס גאנצע כלל ישראל'ס קדושה, און עס האט געדויערט צייט ביז זיי האבן עס פענעטרעיטעד, ווען זיי האבן עס פענעטרעיטעד,

סטארב יור מיינד אז אנס צו שרייבן און טאקע נאכדעם האט ער זיך משדך געווען מיט ר' משה'לען אראפ פון די אגודה און פארטיג ס'האט אים גארנישט געהאלפן נאר נאך מער ער האט געמוזט שרייבן א מזל טוב אויכעט האט ער געשריבן פאר ר' חיים מאיר'ל פאר מקדושים האט ער נישט געוואלט שרייבן אז ער איז א קדוש ווייל היות דאס ווייסט דאך קיינער נישט נאר ער איז א פאר מקדושים האט ער אים געגעבן זייער א שיינעם טיטל סאו דאס האט עטס מיט די אלע קנאות ס'לאזט זיך אויס א בוידעם און א קלאץ און איך וויל סתם אזוי זאגן נאך א זאך אויכעט ס'איז דא היינט א נייע איין זאך, איך בין יעצט געווען פרשת המן, פון יענע מאל אין אנטווערפן האב איך געזאגט פאר הרב יענקעלע אז מען זאגט אז מען זאגט דינסטאג ג' בשלח, ס'איז דעמאלטס געווען בשלח, דעמאלטס איז גרויסע זאכן פון ר' מענדל רימנובער זאגט אז ס'שטייט אין ערגעץ נישט א באבע מעשה, און ער זאגט נעם דא האסטו אלע ספרים פון ר' מענדל און זוך עס, נו אז דו זאגסט ס'שטייט נישט גלייב איך אך, שפעטער האט מען מיר געזאגט משה טורם האט עס גאר אויסגעטראפן, ס'הייסט צאמענהאלט צו זאלכע סגולות, פערציג טאג ביים כותל, דער רבי ר' מיילך זאגט אז נאך פערציג טאג אז מען האט א שלעכטע מידה, מען ארבעט דערויף. גייט אן צו ווערן גרינגער מען זאל קענען איבערקומען די מידה, פערציג טאג מיט א מעשה פערציג ס'איז דא פערציג סאה ביי א מקווה, שטותים אלעס איז די די אלע זאכן און זאגן זיי אז טאמער פערציג פרויען קומען זיך צוזאמען און מען באקט פערציג חלות מיט איין מאל און יעדער נעמט חלה דעמאלטס געשעט גרויסע זאכן, כ'וויל ענק זאגן ווען איך בין געגאנגען ביי באשאו די ערשטע מאל מיט א מיידל די ערשטע מאל איז די ערשטע זאך האקט אן דאס מיידל מיך צו פרעגן אזוי ווער וואס איז בעסער צו באקן יעדע וואך מיט א שיעור חלה און נאכדעם ארויסווארפן, אדער איז בעסער אז מען זאל באקן נאר איינמאל אין דריי וואכן, ווייל א ניולי וועד דארף דאך נישט האבן קיין יעדע וואך א גאנצע שיעור חלה. האב איך מיך אויפגערעגט אויף איר, האב איך געזאגט אזוי, איך וויל דיך עפעס פרעגן, דו ווילסט חתונה האבן מיט מיר, דו קענסט מיך נישט, איך קען דיך נישט, איך קום פון אמעריקע, דו ביסט פון דא ארץ ישראל, לאמיר זיך קודם צוזאמקומען צו אונז האבן איף ווי אר אן די סעים וועיוולענגט, אפשר זעמיר אויף אן אנדערע וועיוו, דעיס איז דיין גרעסטע פראבלעם, דו האסט שוין חתונה געהאט האסט שוין געבאקן און דער אייבערשטער האט דיר געבן צען קינדער און דאס דארף האבן א שיעור חלה יעדע וואך דאס איז כ'האב געזאגט דאס מיידל איך זע דו ביסט נישט קיין ריאליסטיש קינד און זוך דיר אן אנדערן איי פּיקד מייסעלף אפּ און איי וואלקד אוט שפעטער האט זי טאקע געטון א שידוך טאקע מיט מיינס א חבר און קיין לעבן איז דארט נישט געווען קיין לעבן מ'האט צוגענומען אירע קינדער ביידע זענען געווען משוגע און איר אינגערמאן איז אויך געווען משוגע אוואדע אז ער נעמט אזא פרוי איז ער משוגע זי וויל וויסן יעצט כ'האב געפרעגט איך זע עפעס אויס ווי א דיין איז עס זעלבע די אלע סגולות אז מ'זאגט ג' בשלח דעי'ר

פעבריקעיטעד גיי צו דעם קבר דעמאלטס אזוי און אזוי רבותי באכל דיין ס'דא א באשעפער ס'דא א תהלים ס'דא מ'קען בעטן אויף אידיש אויך און הערטס אויף מיט די אלע משוגענע ווילדע סגולות מיט אנבאקן חלות קומען זיך צאם אסאך פרויען באקן אינאיינעם חלות ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד און מ'באקט עס אפ און מ'רעדט לשון הרע'ס מיט רכילות און מ'בארעדט דעם מ'בארעדט יענעם לאזטס אפ מיט די בול שיט ווילסט באקן חלה באק ביי דיר אינדערהיים אז דו ברויכסט נישט האבן מער ווי איינמאל אין פיר וואכן א שיעור חלה, איז דאס איז אויך גענוג פאר דיר? ס'שטייט נישט דו מוזט זיך מחייב זיין צו א שיעור חלה, ס'שטייט אז דו באקסט אזויפיל מ"ג וחומש ביצה און דעמאלטס ביסטו מחויב צו געבן חלה, און דאס זאלט איר זיך אלץ אויסלערנען, ס'הייסט, ס'וועט נאך באלד קומען בעל מקובלים און זאלן זאגן אז דאס געבן הונדערט און איין טויזנט דאלער איז דעמאלטס וועט אזוי און אזוי געשען, לאזטס ענק אפ פון די זאכן, אונז האמיר איינגעזעצט רבנים מער וויפיל בעלי בתים, און ח. חכמים מער וויפיל רבנים, און אלעס ס'איז געווען פאר ניאוף, זענען געווען א באנטש אף פריקס, ניאוף זענען זיי געווען, זיי האבן צוגערעדט פרויען צו זנות, ס'איז געווען איינער זייער אן אלטער וואס דער תולדות אהרן רבי דער היינטיגער פלעג גיין צו אים, מען האט אים געפרעגט אה וואס זאגסטו צו אים, זאגט ער ער איז א צדיק יסוד עולם, מיט זיין אייניקל פון א זעלוע, ער האט געהאט א קעיז פעקטערי, ער האט זיך געשוירן די בארד, און ס'איז דא א ווידיאו ווי א מיידל פרעגט אים, ער בעט א ווייב ער וויל מיט איר וואוינען, האט זי געזאגט איך בין יעצט נישט ריין אינגאנצן, טו מיר א טובה, גיי מיר ביז. כ'וועל זיך רייניגן, זנות איז נישט געווען, מ'האט צוריק געקומען מיט א ווידיאו באהאלטענע און זי האט זי האט אים איבערגעפרעגט אפאר מאל ביסטו זיכער אז דו טוסט נישט קיין עוולה מיט דעם? ניין זאלסט עס טון מיט מיר, ער האט אין איר אריינגעשטופט איז זי משוגע געווארן און נאך האט זי עס יעדן פארציילט, זי האט געלאזט יעדן הערן די ווידיאו און די פאליס האט זיך אריינגעלייגט אין דעם, די פאליס האט געזאגט כ'קען גארנישט טון, זי איז פֿינף און דרײַסיק און ער איז אַכציק סא דיס וואז אוט אוו אדער לאוו אדער ביליווינג אין שטותן און דאס האט ער זי אלץ אויסגעלערנט. קיינער פירט נישט דעם אייבערשטנ'ס חשבון און קיינער ווייסט נישט דעם אייבערשטנ'ס חשבון און דער אייבערשטער זאגט נישט אויס זיין חשבון, סאו טריי טו קיעפ איט קול. האב איך געוואלט זאגן דעם עולם, ביז ווילאנג אונז האמיר געהאט טראסט צו די גאווערמענט האט מען געזאגט אזוי ווי די גאווערמענט זאגט, זיי זאגן ס'זאל זיין א לאקדאון, מ'זאל זיין אייסעלעישאנס, מ'זאל זיין אייסעלעיטעד, האט מען געהערט. אונז זעמיר היינט געוואויר געווארן אז ס'איז נישט דא נאך אזא גרעסערע בלאף ווי גאווערמענט, ממילא אז ס'איז נישט דא א גרעסערע בלאף זאג איך שוין היינט גארנישט. איך זאג אז מען זאל גיין געהעריג אין חדר און געהעריג אין ישיבה, צו מיר קומען דאך אן די פראבלעמען, עטס ווייסט וויפיל זנות ס'איז געווען צווישן יונגלעך און מיידלעך די לעצטע אנדערטהאלבן יאר? קום אן יעדער איז אביסל צו צושרויפט, ס'איז דא א דין אז א פרוי איז געוען באהאלטן אין א באהעלטעניש וועגן פחד צו ס'טוישט זיך די צייט פון די וסת ס'דארף קומען צו נישט, עטס ווייסט וויפיל פרויען האבן מיך אפגעקאלט אז זיי האבן געווען אזוי דערשראקן זיי האבן נישט געוויסט צו זיי וועלן איבערלעבן זיי האבן באקומען נישט סתם וסת זיי האבן באקומען מעין פתוח ס'האט אנגעהויבן צו רינען. און דאס דארף מען וויסען וויאזוי מען פסק'נט וואס מען פסק'נט, אבער די בהמות רבנים ווייסט איך שוין זיי לעבען צו זאגען, און ס'איז דא איינעם דער דער ער איז אזוי א באקאנטער דיין אין סאקמער קאקמער, ר' יחזקאל טייטלבוים, ער ווייסט אז ער האט אן אלטע שוועגערין וואס איז בערך אזוי אלט ווי ער אפשר א יאהר צוויי דריי יונגער און ער איז אזוי משוגע געווארען פאר איר אז ער האט זי גערעיפט, שעים אן דעם! דאס איז סאקמער קאקמער געווען אלע יארען, אינדערהיים אויך געווען אזוי, דאס איז געווען אינדערהיים. אינדערהיים איז נאר געווען א סיגעטער צייטונג און ס'איז געווען די טראנסלעוואניע אידישע צייטונג און זיי האבן צוריק געפליקט דעם סאקמער רב'ן און די גאנצע הנהלה מיט אלעם וואס דארט איז פארגעגאנגען זיי האבן אלעס געוואוסט אזוי ווי איך ווייס היינט צען פראצענט וואס ס'גייט פאר האבן זיי דעמאלטס געוואוסט הונדערט פראצענט און מ'האט געשאסן אריין דער סאקמער רב האט זיך נישט געקענט הייבן דעם קאפ און זיי האבן זיך אויסגעלאכט פֿינף. פֿאַרשטײסט? דאָ איז ער געװאָרן פֿאַרהײליקט, װײַל ער האָט געעפֿנט מוסדות, איז ער געװאָרן פֿאַרהײליקט, און מע האָט געקענט טאָן אונטער זײַן רוקן אַלעס. אָן היס טײַם האָט מען גערעיפּט קינדער, אין יעדע מקווה האָט מען מאַנס געװען קינדער, אין די חדרים האָבן די מלמדים אָפֿיציעל אַראָפּגעצױגן די הױזן, װאָס פֿאַר אַ חזירײַ איז דאָס? איך האַלט אָבער, מע האָט אַראָפּגעצױגן די הױזן, רב זאָנער פֿיליפּ האָט אַראָפּגעצױגן די הױזן פֿון אײנעם, װאָס האָט נישט געװוּסט די פּלאַץ, יעדער האָט געמוזט אַרײַנשפּײַן אין דער מחילה, האָט געדאַרפֿט אַרױפֿרופֿן דעם סאַטמער רבֿ און זאָגן, רבי, גריגע די למשע געדאַלטע! נײן, דאָס האָט מען נישט געטאָן. אזוי אז ס'איז געווען די אייזערנע גארדע און די וואס האבן געוואטשט זאלן נישט צוקומען צום רבי'ן, אבער ס'איז נישט וויכטיג, נישט דאס וויל איך זאגן. למעשה זעמער געוואויר געווארן אז די גאווערמענטס זענען די גרעסטע ליגנערס. דאס וואס מ'האט געמאכט יעצט אין ארץ ישראל אז מ'זאל געבן די נידלס דאס איז ווייל ס'איז דא א דיעל, מדינת ישראל ברויך האבן געלט, אזוי ווי זיי פלעגן אמאל פארקויפן די, געדענקטס די תימן'ער קינדער? ס'איז געווען בערנארד בערגמאן ימח שמו וזכרו ער איז געווען א שוואגער מיטן מיטן ספינקער רבי'ן, ער האט מיך אמאל געטראפן אויף פיפטי סעווענט סטריט איך בין געבליבן צו וויינען, עס געווען נסעתי למ. א קום זאג איך אים די רשע די די האסט געגנבעט קינדער און פארקויפט פאר פופציג טויזענט דאלער אונז ווייסט מען וואס די האסט געטון פארשטייסט יעצט איז דא דא ביי דיר א נייע וועג וויאזוי מען מאכט געלט ביליאנען גיסן זיך יעצט וויאזוי מיט יעדן טוט מען וואקסינען און מען נאכדעם זעט מען וויפיל מענטשען זיי שטארבן און מען טרייט עס צו פארבעסערן ווייל מען האט דאך מענטשען פלייש וואס מען קען אויף זיי רייטן און נאכדעם וועט מען זיי געבן אפאר טאלער עטס ווייסט בנימין נתניהו וואס ער הייסט א רעכטער עס איז געפארן אמאל אויף דייטשלאנד ער האט געזאגט אז ער וויל האבן א צוללת א סובמארין. ער האט זיך געלאזט באצאלן אויף סאבמערין האט זיך געלאזט באצאלן ער האט עס אפגעגנבעט פון די מדינה דאך אזאלכע גנבים שקצים איז די מדינה זאגט אז מען טאר נישט האבן קיין סקולס אז די עפענסט נישט קיין סקולס האסט אלעס געהארגעט האסט דאך אלעס געהארגעט ס'איז נישט דא קיין חדר ס'איז די מעשה מיט די פיש מיט די פיש. געשטאנען דארטן אינדרויסן פון וואסער, און דער פוקס האט אים געזאגט קום ארויס, ער איז געשטאנען אינעם וואסער, קום ארויס, זאגט ער מה דאך איך בין נאך אינעם וואסער בין איך נישט זיכער, איך וועל ארויסקומען שטארב איך דאך זיכער, די זעלבע אויך זאגט די גמרא, אידן אן תורה זענען אזוי ווי א פיש וואס איז אינדרויסן פון וואסער, זענען טויט, האט מען אונז איינגערעדט און מען האט אזויפיל זנות געמאכט, רבותי איך קען נאך נישט נאכקומען, איך, איי סטיל קענט איווען געט אווער דיס האול טינג, ס'איז צו מיר צוגעקומען א א אינגערמאן, ער איז שוין א אינגערמאן, ער זאגט איך. כ'קען מיך נישט צוריקהאלטן פון מוציא זיין זרע לבטלה. פרעג איך וואס איז? כ'האב דאס אויך געזאגט דעם אמת. זאגט ער, מיין מאמע האט געהאט א פרומען משוגענעם מאן און ער האט קיינמאל נישט געוואוינט מיט איר, קיין גוט ווארט האט זי נישט געהערט, איז יעדן פרייטאג האט זי אונז מסביר געווען אז אונז קען מען נישט גיין אין מקווה ווייל אין מקווה טאטשט מען קינדער, און זי פלעגט אונז זייפן, אונז זעמיר שוין געווען אלט אַכצן און ניינצן, זי האט אונז געזייפט און זי האט זיך ארומגעשפילט מיט. אונזערע ביצים און זי האט זיך ארומגעשפילט מיטן גיד און ווי ס'איז צוגעקומען צו א שכוסען און האט זי געזאגט יעצט וואש זייף דיך גוט אפ און יעצט ביסטו זויבער דאס האט געטון א מאמע פון קינדער אונז זעמיר דאך אין אזא פארקאקטע אינווייראמענט ווייל ס'קומען די אלע סאטמערע בהמות און געזאגט ער רעדט נישט צניעות'דיג די פערד וואס די ביסט אז מ'האט געשטופט אין א מיידל וועבערמאן און אנדערע האבן געשטופט אין קינדער דאס האט מען געמעגט דאס איז געווען צניעות ווייל מ'האט נישט גערעדט זעט דאס איז געווען עפעס א תענית דיבור, און למעשה טוהן האט מען געמעגט. דאס איז זיך אזא כי דור תהפוכות המה, דאס איז זיך אזא פארקרומטע און פארדרעקטע דור. ס'האט א רב אמאל געפרעגט וואס הייסט כי דור תהפוכות המה? ס'איז תהפוכות און ס'איז אין איין דור, עקש ופתלתול. וואס איז עקש און וואס איז פתלתול? זאגט ער א מענטש, ס'לאזט זיך אים אויס די וויין אינמיטן פרייטאג צונאכטס ביים עסן, נעמט ער דעם לעכט, די געט עס פארן גוי און דער גוי זאגט פארן גוי קום מיט מיר אראפ אונטן און נאכדעם ווען מען נעמט ארויס די וויין איז ער צו שווער אויפצוהייבן דעם פאס וויין זאגט ער דעם גוי נא דו הייב עס אויף און איך וועל ארויסזויגן פארשטייסט דאס איז עקש ופתלתול דעם לעכט טאר מען נישט אנרירן ווייל ס'איז מוקצה מדרבנן דאס האט ער אליינס געטון און ארויס נעמען די וויין האט ער געהייסן דעם גוי זאל טון ס'זאל זיין יין נסך רבותי זענען מיר אזא דור עקש קאק. אש ופתלתול. געדענקסט אין קעמפ האט יעדער ליב געהאט קאקאש קעיק, אונז זענען אזוי פארקאקאשט, אנגקאקעכטס, מען האט אונז געלערנט ליגנט, אלעס וואס מען האט אונז געזאגט איז געווען ליגנט, און אלעס איז געווען אז די רבי האט באשאפן דעם אייבערשטן און די רבי האט געפירט די וועלט און דער אייבערשטער פרעגט דעם רבין וואסערע א וועטער ס'זאל זיין אין סיגעט און אין מארמאראש, שטותים האט מען אונז איינגערעדט, איך האב אליין געהערט און כ'על עס איבערזאגן ווי לאנג עטס וועט ווערן מיד צו הערן, עזריאל גליק האט געזאגט אין סענסערט אמאל ביי א דרשה. האט ער געזאגט אזוי, זאגט ער, עטס זאלטס וויסן, און דעם רבינ'ס קדושה האט באלאכטן די גאנצע וועלט, ווען נישט דער הייליגער רבי וואלט דער חזון איש, עטס ווייסט פון וועם איך רעד דא, פון א חזון איש, איך דארף ענק נישט זאגן ווער דער חזון איש איז געווען, דער חזון איש וואלט געווען א קרקפתא דלא מנח תפילין, נאך דעם רבינ'ס קדושה, אה, עס האבן זיך קיינמאל נישט געזען און געקענט אפילו, ביז שפעטער איז געקומען אמאל דער רבי אויף ארץ ישראל געוואלד וועגן די מדינה, וועגן די בחירות, האבן זיך געטראפן דאס ערשטע מאל, עס האבן זיך קיינמאל נישט געקענט אפילו, אזעלכע. שטותים האט מען אונז פארקויפט, און מען האט אונז פארקויפט אז נחום ראזנבערג האט א מנוול'ישן האטליין, ווען נישט נחום ראזנבערג'ס האטליין וואלטן אלע בחורים געווען אפגעהיטן, ווען נישט מיין האטליין וואלטן געווען טויזענטער און טויזענטער קינדער וואס וואלטן געווען מאלעסטעד, קיינער לאזט זיך נישט היינט, עניוועי איך באקום קאלס די גאנצע צייט, מען לאזט זיך נישט, מענטשן ווילן מער נישט וויסן פון די. שטותים וואס מ'האט אונז איינגערעדט איז דא יעצט תשעה באב, און וואס גייט עטס אוועק מיט תשעה באב? מיט וואס? מיט וואס? אז ר' חיים מאיר איז געוען אן אפיקורס און ר' אהרל איז געוען א שייגעץ און דער טשעבינער רב געוען אן אויסגעוועפטער? מיט וואס גייט עטס אוועק? קינדערלעך, איך זעה נישט אז מ'זאל רעדן אין חדר אז מ'טאר נישט טאטשן איינער דעם אנדערן, אן עלטער בחור טאר נישט טאטשן א יונגער בחור און א חבר טאר דיך אויך נישט טאטשן און א מלמד טאר דיך אויך נישט טאטשן, ס'האט מיר יעצט פארציילט איינער צוויי וואכן צוריק אז פון זייט די קאראונע און ז. דרייען זיך די בחורים אין די האלס, ער וואוינט אין א גראדע אן אייגן הויז, איך מיין אייגן, איך ווייס אזא קאאפ, זאגט ער, ער האט שוין געזעהן ווי מען טאטשט זיין טאכטער דארט ווי מען טאר נישט, פרעגט ער דאן זיין טאכטער וואס איז דאס, זאגט ער, ווייסט דאך טאטי מען זיצט דאך גאנצעטע נעכט אין די האל, מען רעדט מען רעדט מען רעדט, און ווען יעדער גייט אוועק קומט עס צו אז מען טאטשט זיך, וואס האט עטס געקלערט עט ארויסקומען אז ס'נישט דא קיין חדר ס'נישט דא קיין ישיבה, און דער אמת איז, איך טראכט אינמיטן רעדן אז אפשר איז טאקע בעסער אז ס'איז נישט געווען ווייל אין חדר האט מען זיי מטמא געווען, אזוי כאטש נישט געווען קיין. חדר נישט געווען די מלמד זאל זיי מטמא זיין, שאלה איז מיט וועם די רבי האט זיך געשפילט, האט זיך דאך געשפילט מיט זיך אליינס דעמאלטס, ס'איז א דזשאוק וואס דא איז פארגעגאנגען, יעצט איך וויל ענק ווייזען ווי פאלטש אלעס איז, ס'איז דא אין פלארידע איז דא דער גאווערנער, כ'וויל עטס זאלט הערן א דרשה וואס איך האב אראפגענומען פון אים וואס ער האט געזאגט. אלסא לעד ענד קאנטיניוס טו ליעד אן פראטעקטינג די לייוולייהודס אוו אר פיפעל ווייל סאו מעני אדער סטעיטס קעפט לאקינג פיפעל דאון, פלארידע ליפטעד פיפעל אפ, ווי בעליוו עווערי

אין מעידזשער פארטס אוו די קאנטרי סטודענטס מייט נאט ריטורן טו אין פערסאן אינסטראקשאן אנטיל די פאל. פלארידע סקולס אר אופען, עווערי פלארידיען העז א רייט טו ווארק, אלל ביזנעסעס העוו א רייט טו אפערעיט, ענד פלארידע איז בעטער פאר איט. און דאס האט אונז געוואלט ניו יארק איינרעדן מ'מוז צושפארן ווייל זיי האבן געוואלט ווייזן פארן פרעזידענט דעם געוועזענעם אז זיי האבן געוואלט ווייזן פאר מיסטער דאנעלד טראמפ אז ס'איז נישט אזוי גוט די ביזנעס ווי ער האט עס געמאכט ער האט דאך אויפגעארבעט אמעריקע שייך, נאר וואס די זעלבע דרעק איז ווי די אידן זענען זענען די גויים, ווען איך האב מיך גענומען רעדן אז מען טאר נישט טאטשן קינדער ס'איז געווארן ס'האט זיך אנגעהויבן צו מאכן א מאוומענט, און וואס האט מורא געהאט די אלטע, די אלטע האט מורא געהאט מען טאר גארנישט זאגן עס הייסט ער האט דאך מיך געטאטשט, און ווען איך בין געווען עפעס מיט מיין טאטן שטערק געדאכט פון פריער וואלט ער טאקע אזוי געווען, מען האט אנגעהויבן צו רעדן וועגן קדושה, איך זאל ווייל אנגיין ווייל די רבי האט געוויסט אז איך גיי אים איינזעצן, איך האב געזאגט דעם רעבן רעבע מען וועט מטמא זיין דא קינדער איך ברענג די עף בי איי די סלאב פינף יאר אזוי ווי די האסט געליטן דעמאלטס וועגן די געלט זאך.

דעטס אלל, האט די רבי געזעהן מיט מיר וועט עס נישט גיין, און איך זאג אים סקרו יו סקווער שמער מיט די אלע שטותים מיט די צוויבל קוגל, ס'איז אזא שמוציגע חסידות געווען, עטס ווייסט ס'איז געווען די גרעסטע רעיפס און די גרעסטע צרות איז דארט ארויס געקומען ווייל ס'איז געווען נאך אין וועלדער ס'איז געווען מיט ביימער און מ'האט אויף דעם שייגעץ טמא דעם דוד'ל געווארט שעות אריכות שעות אריכות ס'האט געווען געזאגט ער קומט אריין ניין איז אריינגעקומען עלף וואס מיינסטו האבן געטון די אינגלעך און די מיידלעך אין דעם הויף פון בית שיל דעמאלטס? מען האט ארום געטרענט אז ס'איז געגאנגען א מחיה, ס'איז געווען פרעגנענסיס אויכעט, איך ווייס פון א פאל וואס די די רבי האט געזאגט מען זאל נישט ארויס נעמען ס'איז רציחה, מען זאל נישט ארויס נעמען די די קינד פון די מאמע'ס בויך, די דאקטער האט געזאגט די זאג דעם רבי'ן זאל זיך איינזיצן אין די הויזן ווייל כ'וועל שיקן א פאליס אים אויפפיקן, די מיידל איז נאך נישט צוועלף, שי דזשאסט ביקעים טוועלוו, און זי פעינטעט יעדע פאר שעה, שי'ז נאט קעיפעבל, און ער האט געזאגט פאר אים איך פייף אים אן, ער וויל זאל ער מיך סוען, איך בין א דאקטער. געזעצער, און אזוי איז טאקע געווען, דאס ווייס איך פון איין פאל, ס'איז דא נאך פעלער, ס'איז שמוץ געווען, אזוי שמוציג אז איך האלט אז מ'דארף אראפנעמען דעם נאמען טשערנאבל, מ'טאר עס אפילו נישט אזוי רופן, ווייל ס'ברענגט אריין שמוץ אויפן הייליגן טשערנאבלער, ווי אזוי זאגט יעקב אבינו, בסודם אל תבא נפשי ובקהלם אל תחד כבודי, דו ברענגסט מיך אראפ, טשערנאבל, דער משוגענער האט זיך א נאמען געגעבן טשערנאבל, קודם איז ער נישט געווען סקווער רעבע, דער אמת'ע סקווער רעבע איז געווען דער פון בארא פארק. נאר יענער איז דאך געווען א קול גיי, ער איז געווען ביזי מיט דאקטוירים, ער האט זיך נישט געגאנגען משוגע מאכן מיט דאוועדלעך. עניוועי, יעצט וועל איך ענק זאגן, ס'איז געווען א חורבן וואס דא איז פארגעגאנגען, און נישט נאר דאס, עס באדערט מיך נישט א חורבן, מיך באדערט אז מען האט געטון זנות, נאט רילי, דעטס נאט מיי פראבלעם, די פראבלעם איז אז מען האט דזשאסטיפייד, און דער וואס האט עפעס געוואלט זאגן א ווארט האט מען אים גאר געלייגט אין חרם, קומען דא אַכט און דרײַסיק שמאָקס רבנים וואָס וואָס זיי אַליינס האָבן שלעכטע היסטערי, די רוב וואָס האָבן אונטערגעשריבן זענען אָדער געווען נואפים אָדער זענען געווען זיי האָבן געכאַפּט קינדער אין מקווה אונז האָבן דאָך אַלע זייער היסטערי און אם ירצה השם בקרוב איך ווייס נישט ווי נאָענט ס'וועט זיין אָבער ס'גייט אַרויסקומען אַ בוק אויף די אַלע זאַכן אַלעס גייט שטיין ווייל אַזוי ווי ס'איז דאָ שתיקת החרדים וואָס מ'האָט געדרוקט אין דרײַסיק יאָר צוריק וואָס אַ בני-בראַקער אומגליקליכער יונגערמאַן האָט פאַרשריבן וואָס מ'האָט מיט אים אָפּגעטון אין ירושלים.

כרים דברי אמת, און דאס אנדערע איז אז דארט האט ער געזאגט חי השם, ער האט געוואלט נישט געווען מוציא נישט געווען שם שמים לבטלה, אבער וויאזוי זאל נאר נישט זיין, מען האט דא געטוהן וואס מען האט געוואלט, און מען האט נאך געמאכט אז יענער איז גערעכט, און דער וואס האט מוחה געווען, למשל איך, איך בין געווארן אין חרם, און וועגן דעם וויל איך, איך גיי נישט איבערלאזן פאר מיינע קינדער, מיין אייניקלעך אז דער זיידע איז געווען אין חרם, און דאס זאלט עטס איבערלאזן אז דער דברי יואל איז געווען אין חרם, נישט איך, ס'איז געווען א צייט וואס מען האט אים געוואלט לייגן אין

רבי, יענער בחור לויפט מיר נאך, יענער בחור וויל מיך באגלייטן אין מקווה, און איך זאג איך וויל נישט, דאס האט מען געדארפט לערנען מיט די קינדער, מען דארף נאך מער לערנען, שטייער זענען דרעק, עס אנגעקומען איז אז די רבי האט מחדש געווען א שיטה, די גמרא זאגט אין הלכה כשיטה, דאס איז געווען א שיטה יחידאה פאר פארהייראטע מענטשן וואס זענען שוין אלט פופציג יאר, צו וויסן זיי זאלן זיך יא באזעצן מדינת ישראל צו נישט, עס האט גארנישט געהאט צו טון מיט תלמוד תורה יונגלעך, מען האט נישט געטארט נעמען די תלמוד תורה יונגלעך צו גיין פראטעסטירן, איך בין אמאל אליינס געווען, איך, נחום ראזענבערג. אני הגבר, געמאכט א פראטעסט לעבן די מדינת ישראל'ס קאנסולאט, ס'גייט דארט אויף פארטי סעקאנד סטריט אויף פארטי, כ'דענק נישט פונקטליך, דארטן אויף סעקאנד עוועניו צו ווי, און דער איצו פּימפּ בהמה, דער שייגעץ דער וואס ער קען נישט פישן, האט פארגעסן אז די קינדער קענען יא פישן, און ער האט נישט געברענגט קיין דזשאנס, איז ווי זענען די קינדער געגאנגען, דארט איז דא א טאפלעס באר, א טאפלעס באר הייסט מען געבט דארט צו טרינקען שנאפס, און זיי האבן גארנישט אויף די בריסטן, זענען נאקעט, נאר די ערוה איז צוגעדעקט, דאס הייסט א טאפלעס באר. אז ס'איז טאפלעס, מ'קען זעהן אלעס, שטעל דיר פאר זענען די קינדער צוגעקומען דארט און געשריגן הרב נחום איך וויל דיך וועזן, וואלט איך מיך דארט אפגעשטעלט ביי די טיר, איך וואלט נישט געלאזט די קינדער מער אריינגיין דארט, איך וואלט געזאגט קינדערליך טייערע מ'טאר דא נישט אריינגיין, קינדער האבן געזעהן ווי מיידלעך סערווירן וויסקי אן א ברא, מיט די ציצקעס הענגען אינדרויסן, וואט א שעים, און מ'האט אים ארויפגעטוהן ווייל מ'האט געשטעלט גאט אויפן פיס, מ'האט אים ארויפגעזעצט אויף א טשעיר, פארוואס? ווייל מ'האט מוחה געווען קעגן.

שפארט אז מען טאר נישט עפענען צוויי יאר קיין חדרים, און פונקט אזוי ווי מען האט צוגעשפארט אז מען טאר נישט מאכן חתונות, די אלע זאכן איז איין שטיק בלאף געווען, ווער עס האט פארקויפט דעם רעבן דעם באלאוני ווייס איך נישט, נאר מען האט עס אים גוט פארקויפט, ער איז געקומען פון אזא אפשטאמונג, בכלל פון דער היים, וואס ער איז דאך געווען ירושלימ'ער רב, האט דאך געוואלט ווערן ירושלימ'ער רב, מען האט אים נאר נישט אויפגענומען, איז ער געקומען אויף אמעריקע פראפאגאנדירן ירושלימ'ער חסידות, רבי האסט עס געדארפט לאזן אין ירושלים, מען האט דיך נישט געוואלט אויפנעמען, האסטו געדארפט זאגן גוד ביי טשארלי, קום אהער און נעם דיך לערנען מיט די קינדער קדושה וטהרה. עטס ווייסט איך האב געליינט אן אנקאנפירמד ריפארט פון עסקנים ס'איז דא דרייסיג טויזענט נושרים יונגלעך און מיידלעך די לעצטע אנדערטהאלבן יאר ס'איז נישט אפישעלי וואס איינער האט עס מיר וואס מ'דרוקט עס אבער ס'איז דא די עסקנים ביהיינד די קורטענס זאגן זיי ס'איז דא דרייסיג טויזענט יונגלעך און מיידלעך דעט דעי וויל נעווער גאו בעק טו א סקול זיי האבן געזעהן עבדא בהפקירא ניחא ליה האבן געזעהן ס'מאטש בעטער טו בי ווי מ'זאגט.

ניין ניין ניין ניין נישט דאס האב איך אנערקענט איך האב אנערקענט אז ס'איז בעסער צו זיין א פריץ אין מאסקווע צו זיין א יושב אין בעלז דא האב איך כאטש פרנסה דאס איז געקומען פון אנערקענונג די צוויי יאר די קינדער האבן אנערקענט אז ס'איז בעסער צו זיין פריי און צו לעבן און האקן א חזיר'ישן טאג ווי צו זיצן אין ישיבה און דאס וואס כ'האב ענק געזאגט די דרייסיג טויזענט דאס איז אין ארץ ישראל אליינס אין אמעריקע האב איך אפילו נישט קיין סטאטיסטיק זאלסט וויסן וואס דארט האט זיך אפגעטון נאר דארט האבן זיי א מעלה זיי האבן כאטש א צבא. צו גיין אין צבא, ווערן זיי כאטש עפעס א נארמאלער מענטש, און פארטיג. יעצט אין ברסלב האט מען שוין אנגעהויבן יעצט, שוין שלושים יום קודם החג, שוין פאר פורים, האט מען געזינגען א ניגון הצילני הצילני הצילני הצילני מקליפת המן עמלק וזכני לקדושת מרדכי ואסתר, ר' נתן האט צוגעזאגט.

אזוי ווי ס'איז געווען אין מעסינא ניו יארק, ס'איז זייער א וויכטיגע זאך, א בחור האט חתונה און דארף זיך פארלאזן אויף די פרוי, און אז טאמער די פרוי ווערט שוואנגער און אז עס טויג נישט צו שלעפן זיך אזוי, פארוואס זאל א בחור נישט קענען קאכן אלע מאכלי שבת? ער דארף קענען קאכן אלע מאכלי שבת, ער דארף קענען צוגרייטן א שבת קודש טיש, ס'איז נאטינג ראנג וויט דעט, הער איך אז ס'איז שוין דא, איך האב שוין געזאגט יארן וועגן דעם, הער איך ס'איז שוין דא היינט א כיתה וואס זיי טוען דאס, און אזוי וואלט געדארפט אייביג זיין, ס'איז געווען א איד ער האט געהאט אין מעסינא ניו יארק א ישיבה, האט אפילו נישט געקענט האבן א באטל מילך, מ'האט געמוזט אליין גיין צו די מעלק. מ'האט געמוזט ארויסנעמען די מילך פונעם פארמער דארטן וואטשן ס'זאל נישט זיין קיין חלב שחלבו נכרי, און מ'האט עס געמוזט אפקאכן, האמאדזשענייזן און פעסטשערייזן, און נאכדעם האסטו געקענט האבן וויפיל דו האסט געוואלט, שפעטער האט אים די מדינה געאפערט אין עפעס אין א קיבוץ ער זאל דארט קומען, איז ער אוועקגעפארן, און ס'פעלט נאך היינט אזא ישיבה אין מעסינא ניו יארק, געווען אסאך וואוילע בחורים און וואוילע יונגלעך דארטן, נאר ווי ביי אונז אין די סיאסוב די אפגעריסענע בהמה, כ'האב אים געזאגט מאך אין די ישיבה א כיתה פון בחורים וואס קענען קיצור שולחן ערוך. חסידישער בחור וואס איז געווען קיצור דורך און דורך, קען אלע הלכות און ער וועט נישט נכשל ווערן, האט ער געזאגט ס'איז זייער א גוטע עצה, שטעלט זיך פאר א ישיבה געבט ארויס בחורים זיי קענען קיצור שלחן ערוך, נו ס'יאסעלע דו שייגעץ טמא וואס דו ביסט, היינט געבט מען ארויס בחורים וואס זיי קענען שטופן אין די מחילה, דאס איז וואס מען געבט ארויס, מען געבט דאס אויך שוין נישט ארויס קיין קיצור שלחן ערוך, איך האלט מען דארף עס איבעראל איינפירן, שוואכערע בחורים מ'לערנט א גאנצן טאג און ער לערנט קיצור שלחן ערוך, כ'מיין נישט לערנען א גאנצן טאג קיצור קען לערנען חומש

זאגט זיי רב וואס טוט מען דא? זאגט דער רב גט אייך, יעצט ער איז געגאנגען ער האט זיך געגעט און ער האט נאכאמאל חתונה געהאט און ס'האט זיך אנגעהויבן ווידער די זעלבע מעשה, נאך אפאר וואכן שפילט זיך עס נאכאמאל ארום, יעצט האט ער געמאכט א חשבון אז אויב זיך נאכאמאל גט'ן קען ער זיך נישט ערלויבן ווייל דעמאלטס וועט מען זאגן אז קיינער וועט אים נישט וועלן מער ער ווארפט זיך ארום מיט די ווייבער, איז ער געקומען צו דעם סייקאלעדזשיסט ראטה ער זאל אים געבן אן עצה, האט ער זיך אראפגעזעצט רעדן מיט אים און ער האט געזען אז דער אינגערמאן דאכט

טשעקס און נאכדעם איז ער שולדיג געבליבן פאר יעדן ער דרייט זיך ווייטער אזויווי גארנישט וואלט נישט געווען אזא שייגעץ ווי דער שווער ס'הייסט דא איז געווען מען האט זיך מיט יעדן געמוזט שלאגן פארוואס פארוואס קומט אז א מלכי לייפער איז געווען דער אמשינאווער רבי האט געזאגט אז זיין איידעם האט דאך געזאגט מיליאנען איז דארטן דורכגעגאנגען יעדן טאג מענטשן האבן געברענגט מען האט געשנארט אויף דעם פארוואס נו מלכי לייפער זיצט אין תפיסה זי האט מטמא געווען דרייסיג קינדער איך בין אראפגעפארן דעמאלטס און כ'האב געאינטערוויוט די קינדער נישט לאז איך מיך נישט אריין אזא געשעפט א אלטע קאקער פרוי זי איז שוין א באבע פון אייניקלעך זי האט נאך נישט דעמאלטס געהאט חתונה געמאכט קיינעם אבער זי איז שוין געווען אן די ווערדזש טו בי א באבע זי זאל טאטשן א מיידל ביי די וועדזשיינע פוי עס שטינקט דאך דארט עס קומט דאך ארויס בלוט מיט שמוץ וואט ען אגלי ביטש נאר גארנישט איך מיין איך ווייס נישט פונקטליך די גאנצע לייף פון די משפחה איר מאן צו ער'ס א פעטער צו ער'ס א שוואגער האט געהאט א ישיבה אין ירושלים איך האב אפגעשפארט געגאנגען צו די איידעם די שפארסט היבש אפ געלערנט מיט ראשית חכמה מיט די בחורים האט אין דעם געוויסן הקדושה איך מיין פרק י ז, און ער האט געוויזן וואס דאס הייסט אז מען איז מוציא זרע און מען רייבט זיך אויס, יענער איז געווען אנגעטון מיט די הויזן מיט אלעם און ער האט אים דורך די הויזן אזוי געריבן, דאס האט מען געמעגט? דאס איז דאך אזא לייפער משפחה, אזא סקאמבעג משפחה, שעים אן דעם אל, פוי, זאל זי גיין ארבעטן ביי משוגעים, עניוועי זי האט אכט קינדער, צוביסלעך הער איך מאכט זי זיי חתונה, אבער זי גייט אין דזשעיל, שי איז גאנא פעי א העווי פרייז פאר וואט שי דיד, אומגליקליך געמאכט. קינדער, עטליכע האבן חתונה געהאט, מען האט זיי געבעטן זיי זאלן נישט חתונה האבן, זיי האבן אבער נישט געגלייבט אז זיי זענען נישט רעדי, זיי האבן געהאלטן זיי זענען יא רעדי, עס האט זיך אויסגעוויזן זיי זענען טאקע נישט רעדי, אלע דריי זענען אהיים געקומען אין נאו טיים. עניוועי, איך וויל מסביר זיין נאכאמאל פארן עולם, הערטס אויף מיט די אלע זאכן, הערטס אויף מיט די משוגעת'ן, און מאכטס זיכער מען טאטשט נישט קיין קינדער, אברהם הערש בעק. וואס האט ער מורא געהאט? אז ס'זאל זיין א שלעכטער נאמען? יעצט איז נאך ארגער, קודם איז פון זיין קהילה שוין געווארן געספליטעט, ס'איז דא א בעלזער קהילה מיט א נאך א קהילה, ס'איז שוין געווארן געספליטעט, ס'איז נישט געבליבן די קהילה, יעדער האט געזען וואס דארט איז פארגעגאנגען, ס'איז פארגעגאנגען די מיאוס'סטע זאכן וואס איך בין דארט געשטאנען, איך האב מוחה געווען, איך האב געשריגן, איך בין געגאנגען דעמאלטס זאגן דרשות, איך האב געזאגט א דרשה, ס'איז געקומען א דאקטערין צו הערן, א דאקטערין פון א האספיטעל וואס איז קעגן טשיילד אביוז, און מ'האט גערעדט ווען דארף מען אנהייבן צו לערנען די קינדער, האט זי זיך אויפגעשטעלט, זי האט געזאגט ווען יור סיק סיקס מאנטס אולד יו בין טו אולד ארעדי ווייל אונז האמער קינדער וואס מ'האט זיך שוין געטאטשט ביי די סיקס מאנטס פארשטייסטו דא טוט זיך פוי וואס זעהסטו דארט ביי די סיקס מאנטס עניוועי ס'איז ס'איז ס'איז געפערליך דאך גארנישט יעדער זאל אכטונג געבן כ'האב אייך געזאגט אנפאנג פונעם שיעור האב איך אייך געזאגט ס'איז דא א מאמע וואס זי פלעגט געבן א באד פאר אירע עלטערע קינדער שייגעץ ס'האט זיך אנגעהויבן ביי די פיר פינעף און ס'האט זיך שוין געהאלטן ביי די זיבעצן אכצן און ביז זי האט נישט געמאכט דער בחור זאל צוקומען צו השחתות זרע און שי ענדשויד איט. שי ענדשויד די וועי ס'איז אבער ארויסגעקומען די זאמען ער האט זיך גוט געפילט און זי האט אים אפגעזייפט. וואט א דזשאוק דאס איז! אונז ווייס מיר ווער די פרוי איז, אונז ווייס מיר היינט אלעס. און זי האט עטליכע קינדער, זי האט נישט נאר איינע. קען זיין מיט די טעכטער האט עס דער מאן געטון. רבותי, דאונט טראסט עניבאדי און מאך זיכער אז דיינע קינדער זענען סעיף און דאונט קעיר איף איטס יור ווייף אר נאט. סאו עניוועי, לייפער, אונז ווינטשן מיר דיר א העפי לענדינג, אונז ווינטשן מיר דיר א העפי דארט זיין ווי מ'זאגט. אונז ווינטש מיר דו זאלסט זיצן אין תפיסה זיך דארט אפפייגערן, און דאס איז וואס אונז ווינטש מיר דיר, דרעק וואס זי איז. און דער גערער רבי דער גראבער חזר, ס'איז דא גערער רבי, אויב מ'זאגט דארף מען זאגן וועלכער, דער אלטער גערער רבי, דער חזר, דער יונג, ער האט געוואוסט אז זי האט מטמא געווען ביי אים אין סקול, מיידלעך האט ער געהייסן מ'זאל זי אוועקשיקן, אויף יענע עק וועלט, האט מען זי געשיקט אויף אסטראליע. נו יעצט ביסטו גליקליך גערער רבי? זי האט נישט מטמא געווען בית יעקב מיידלעך, זי האט מטמא געווען סאטמארע מיידלעך. שמוץ יענס. דער גערער רבי האט דאך אויך א זון, וואס גייט זיין יעצט א רעבע, מען האט געזאגט פארן גערער רעבע, ער האט מטמא געווען בחורים, מען האט עם צוגענומען, ער גייט נישט זיין רעבע, ער האט געטוישט די צוואה, אונז ווייס מיר ווייל עס איז ארויסגעשווימען. איינער פרעגט מיך, האסט זיך דאך באזעצט אין ארץ ישראל, פארוואס וואוינסטו נישט דארט? זאג איך, איך וועל דיר פארציילן א מעשה, עס איז געווען א איד וואס האט מיר געגעבן א מאדראץ צו שלאפן אויף דעם, און די מאדראץ האט געהאט אזא קעטערפילער וואס האט געהאט זעקס פיס, דאס ווערט אנגערופן אין הלכות מקוואות נדל, נדל, א שרץ וואס האט זעקס פיס, עס האט מיר צוביסן איינע פון די פינגער פון די פיס, עס האט עס צוביסן, ס'האט אנגעהויבן צו ווערן א רויטע ליין, כ'האב געפילט ס'טוט מיר וויי, בין איך געלאפן צו טערעם, ס'איז דא דארטן א האספיטעל, ס'הייסט טערעם, ס'איז פאר מענטשן וואס קומען פון אויסלאנד אין טערעם, זאגט מיר דער טערעם, איך וויל דיר עפעס זאגן, דיין ליין האלט שוין לעבן נישט ווייט ס'זאל אנקומען צום הארץ, ס'קומט אן צום הארץ קענסטו זאגן ביי ביי, איז וויל איך דיך בעטן, דאס הייסט א רעד ליין, וויל איך דיך בעטן, דו ביסט פון אויסלאנד, אונז האמיר נישט די עקוויפמענט וואס אמעריקע האט, אז איך וויל דיר מאכן פונקטליך זען וואס ס'פעלט, ווייסעך דאך נישט וויפיל צו די ביינער איז שוין זעהט זיך א באון אינפעקשאן אבער וויפיל אינפעקטעד מען זאל דיר אראפ שניידן איין פינגער חלילה פון די פיס און במילא וועל איך קענען וויסן וואס די אינפעקשאן איז אינעווענדיג אבער איך האב געזאגט אזוי הער מיך אויס יו דאונט סאונד נארמאל מען דארף וויסן צו א מענטש האט אן אינפעקשאן דארף מען אראפ שניידן א פינגער פון א פיס וואט איז וואט וואטס גאוינג אן היער קיצור זאגט ער מיר איך וועל דיר זאגן דעם אמת אונז האמיר נישט וואס עטץ האטס אין אמעריקע נעם א טיקעט און פאר מארגן אהיים. אַם נעקסט אינדערפֿרי בין איך געזעסן אױף אַן עראָפּלאַן. איך בין אָנגעקומען דאָ אױף ניו-יאָרק. דערצײל מײַן זון װאָס ס'גײט פֿאָר. זאָגט ער, טאַטי, דו װײסט, ביסט אינגאַנצן צעדרײט. דו װײסט דאָך, אַז איך בין אין דער מעדיקל פֿילד. װאָס פֿרעגסטו מיך נישט? קיצור האָט מיר געגעבן אַ דאָקטער. דער דאָקטער איז ערגעץ אין אַפּסטײט ניו-יאָרק. און דער דאָקטער איז אַן אינפֿעקשעס דיזיז דאַ. דאקטער און ער איז דער גרעסטער פאר טיקס, ווייסט דאך אז זייער אסאך מענטשן האבן טיקס אין אפסטעיט, טיקס טאמער יו לעט איט גאו קען מען שטארבן דערפון ווייל ס'געט אריין אזא פויזן, האט ער אזא זאך וואס ס'הייסט א פלאשינג סיסטעם, ער פלאשט אין דיר אריין א שעה אסאך אנטיביאטיקס און דאן גייט עס אריין אין בלוט און עס אזוי ווי די די הארץ האלט דאך אין איין פאמפן וואס גייט אריין אין א וועין האלט עס אין איין ארום וואשן איבעראל די באדי און נאך א טאג שפעטער ביסטו מיטן אייבישטער'ס הילף געזונט. און טאמער איז ער שוין געווען גאר אינפעקטעד, אזוי ווי ביי מיר איז שוין געווען גאר אינפעקטעד, האט ער שוין געמוזט געבן צוויי מנות, צוויי פארשענס, איינס איז געווען מאנטאג, איינס איז געווען מיטוואך, כ'בין צוריקגעקומען דאנערשטאג, איך האב געמאכט טעסטס, ער האט געזאגט יו אר קלין, יו אר פרי ענד קליער, און איך בין צוריק געפארן גראד אויף ארץ ישראל, איך האב געהאט דעמאלטס א ברית פון אן אייניקל, איך האב נישט געוואלט אפילו בלייבן, ווייל די מקווה ביי מיר איז וויכטיגער ווי די ברית ביי מיין אייניקל. און וואס איז געווען צום סוף? און פון צוריק גיין צו טערם האבן זיי געזאגט יא, איי טאלד יו ווי דאונט העוו וואס אמעריקע האט, סאו ווילט עטס אז איך זאל גיין זיך דארט באזעצן? די מינדעסטע זאך הארגעט מען דיך אפ, און נאך מער ווען ביי די מינדעסטע זאך הארגעט מען דיך אפ איז אויך שוין נישט געפערליך, נאר ווען ס'קומט צו זיין א גיני פיג, גאנץ מדינת ישראל איז א גיני פיג פאר די גויאישע וועלט, פאר דעם געיטס מיט סאראס מיט די אלע שקצים, זיי זענען די גיני פיגס יעצט, מען לערנט זיך אויף זיי, ווייל אין וועלכן אראבישן לאנד קענסטו אנשטעלן יעדער זאל גיין נעמען נידלס, אין קיין שום אראבישן לאנד קענסטו דאס נישט טון, און אין וועלכן אנדערע פרייע וועלט קענסטו דאס טון? אין ערגעץ נישט! האט מען געכאפט א מדינה'לע און מען זאגט קום אהער, יו בי א גוד בוי, צען דאלער וועסטו קריגן פאר א נידל צו צוואנציג, און דאס איז וואס ס'טוט זיך. און וועגן דעם יעצט איז דא הערשל קעסטנבוים מיט זיין גאנצן נוירסינג האום, ס'האט זיך יעצט נאכאמאל אויפגעוועקט, נאך די מלחמה האט זיך אויפגעוועקט די גאנצע מלחמה מיט די נוירסינג האומס, פארוואס האט מען געלאזט אזויפיל טויזענטער מענטשן שטארבן? און נישט נאר דאס. דער גאווערנער האט אונז געגעבן ראנג אינפארמעישן, האט אונז געזאגט דיפרענט פיגורס וויפיל דער אמת איז געווען, ס'געווען אסאך מער טויטע, ער האט עס אונז נישט אויסגעזאגט, דאס איז וואס מ'האט געטון מיט אונז, יעצט האט ער גרויסע צרות, און דער דער אנדערער דער זייער שותף, זיי האבן דאך דארטן א שותף דארטן, דער וואס איז געווען אן איידעם ביי דעם רב, געווען אן איידעם ביי דעם רב, דער שייגעץ וואס האט האט אפבאצאלט איינעם גרויס געלט ער זאל אויפהערן צו שרייבן אלע אידישע עוולות, משוגענער, עניוועי ער גייט יעצט האבן גרויסע צרות אויכעט, ווייל קאומאו האומאו האט געזאגט אז מ'האט געגע געשריבן א. קלאר אז מ'קען נישט סוען די נורסינג האומס אויך נישט און די די עי האט אים אראפגעברענגט די עי איז גאנע טעיק הים אף ס'איז נישט דא אזא זאך א דאקטער קען מען נישט סוען וואט אר ווי גיני פיגס און אזוי האט מען אפגעהארגעט טויזענטער מענטשן און איך ווייס אליינס איך האב געזאגט פאר א לאבאוויטשער כ'האב אים געזאגט זאלסט וויסן ס'איז דא מענטשן אין טראגס האט ער מיר געפרעגט ווי איך האב געזאגט ווי אין פאטספיעלד כ'האב אים געזאגט פונקטליך ער איז געגאנגען דארט אהין און ער געטראפן ער זאגט דו וואלסט נישט געגלייבט וועם כ'האב געטראפן כ'האב געטראפן לאבאוויטשער איד מיט לאנגע בערד געווען אינאיינעם מיט די טויטע, זיי וואלטן געגאנגען אינאיינעם מיט די טויטע. און דא האט זיך אפגעטון א חורבן. איך האלט אז די גאנצע מגיפה, די גאנצע נידלס איז געווען א מען מעיד, געמאכט אז מען זאל פטור ווערן פון אלע אלטע מענטשן וואס זיי ווילן נישט. ס'האט גארנישט געהאט צו טון מיט די וואלן. עניוועי, דאס איז ביי וואס אונז האלטן. אונז האבן נישט קיין שום טראסט, און ביים איד איז נאך דא נאך ווייניגער טראסט ווייל ער איז מער הונגעריגער פאר'ן געלט. עטס געדענקט וויפיל קינדער מען האט גע'גנב'עט תימנ'ער? קינדער ילדי תימן, עס האט מיר איינער געזאגט, איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'איז, איך קען דאך נישט נאכגיין יעדע זאך, פארוואס איז שטיל געווארן פלוצלינג, עוזי משולם האט אים בלינד געמאכט נישט וועגן דעם, ווייל סאטמאר איז געווען אינוואלווד אין דעם, זיי האבן נישט געקענט נעמען סאטמארע קינדער און היימישע קינדער אן א דעם אז סאטמאר זאל נישט האקן, האבן זיי געזאגט סאטמאר דו ביסט אינוואלווד אונז געבן מיר דיר א שותפות, און דעמאלטס איז שטיל געווארן די גאנצע זאך, אזוי האט מיר איינער געזאגט, איך בין נישט רעספאנסיבל נאר איט דאזענט סאונד סטופיד, איט סאונדס טו בי העלפוועי דיסענט, ווי א שמוץ איז סאטמאר אינוואלווד. ווי א דאלער לויפן זיי כאפן. און האט אונזער רבי געגלייבט די גרעסטע עבירה ציונות און נישט די ציונות וואלט משיח געקומען. רבי דו האסט נישט געקענט דיינע חסידים פאר ציונות האבן זיי געהאט גרעסערע עבירות. עניוועי יעצט וויל איך נאכאמאל מעורר זיין ס'איז דא א מענטש וואס ער האט ארויסגענומען א קינד אין א מאטעל אין ניו דזשערסי ער וואוינט אינגאנצן נישט אין ניו דזשערסי און ער האט מיט אים געטון כל דבר אסור אזוי ווי יעצט געדענקסט דא אין ווילימסבורג איז געווען אמאל איינער וואס האט גענומען די קינדער דא אין א האטעל מיט סעקשועל מאוויס, איז איך וויל בעטן דעם עולם, פרעג אויס פונקטליך דיין זון וואו ער גייט און מיט וועם ער גייט און וואס מען טוט דארטן און אזוי ווייטער, ווייל טאמער נישט טויג עס נישט. ערגעץ א דרײַ און דרײַסיק יעריגער ער הייסט מייקל טורנהיים, קען זיין ער איז דער וואס האט געזאגט ווי אז טראמפ וועט זיין די פרעזידענט, דרײַ און דרײַסיק יאר אלט, און ער האט גענומען אין ניו דזשערסי א קינד און ער האט אים גענומען אין א. טעל דארט, און ער האט מיט אים געטון כל דבר אסור, כ'וויל נישט זאגן פונקטליך וואס ער האט געטון ווייל דאס איז שוין סתם א ניבול פה. עניוועי רבותי יו העוו טו וואטש די טשילדרען ווייל יעדער איז געווארן ווילד. און אויסער דעם האב איך ענק שוין געזאגט אין סטעמפארד היל אין לאנדאן האט איינער באקומען פערצן יאר אברהם בערגער בערגער אויכעט ווייל ער האט געשניטן די חלה ווען ער געמאכט א צייכן פאר געמאכט א מוציא האט ער א קראץ געטאן אויבן און למעשה געשניטן האט ער פון אונטן דאס הייסט ער האט געטאטשט קינדער פון אונטן שעים אן דעם אל. עניוועי, יעצט וויל איך נאר זאגן, אונז זעמיר דורך געגאנגען, ס'איז נישט ארויף געגאנגען באצייטנס, ס'איז דאך געווען פאריגע וואך א שיעור פון פֿיר שעה, און מענטשן זאגן ס'איז געווען די בעסטע שיעור וואס זיי האבן נאך געהערט פון מיר, איך האב ארויס געברענגט אלעס די שייגעץ שטיק וואס גייט פאר מיט די דאקטוירים און וויאזוי זיי אביוזן די מענטשן, ס'כדאי עס אויסצוהערן, אבער ס'דויערט פֿיר שעה, יו העוו טו העוו פֿאר אוערס טו ליסן, כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז דא פון ר' מיילעך בידערמאן, כ'האב צוזאמגענומען פון אים אפאר פלעצער, זייער שיין וואס ס'רעדט וועגן די. ס'מסוגל צו פרנסה בשלח. עס איז דא וואס זאגן דינסטאג בשלח, מיר האט רבי יענקעלע געזאגט אמאל, איך בין געווען אין אנטווערפן, זאגט ער, ס'איז נישטא קיין שום מקור אין ערגעץ נישט, שפעטער הער איך אז דאס האט משה טארמא איינגעפירט, ליינען ג' בשלח, אין שולחן ערוך שטייט, ברענגט צו פון פריעריגע, אז מען דארף זאגן פרשת המן יעדן טאג, צו ווייזן אז ער גלייבט אז דער אייבערשטער שיקט פרנסה, און די וואס זיי קענען נישט זאגן פרשת המן ווי ער האט געברענגט אין של"ה הקדוש זאלן כאטש זאגן מזמור לדוד השם רועי לא אחסר, נאכדעם ווען זיי וואשן זיך, און.

משתדל ובערבה יתכן אז א חשוב פארום. דא וויל איך ארויפלייגן נאך א שטיקל פון הרב בידערמאן.
מיר האט געזאגט דאן פרשת המן, רבותי, ויאמר ה' אל משה, וואס דרייט זיך אום פרשת המן, הנני ממטיר לכם לחם מן השמים, וואס הייסט דאס ממטיר? וואס הייסט ממטיר? וואס איז ממטיר? ממטיר הייסט רעגן, גייט ר' אהרן אין די גאס און ס'רעגנט, ס'גיסט, אזא דאנערשטאג היינט האט געגאסן, היינט האט דאך געגאסן, און רבי אהרן וויל זאל ווערן אביסל שוואכער דער רעגן, ווערן אביסל שוואכער קען מאכן זאל ווערן שוואכער, ס'זאל ווערן שטערקער קען מען מאכן, אזוי איז אויך לחם מן השמים זאגט ער, הנני ממטיר, ווי ביי רעגן קענסטו מאכן שטערקער און שוואכער, אזוי איז אויך לחם מן השמים פארגעס דאס נישט קענסט מאכן שטערקער און שוואכער, דו ביסט מצווה צו מאכן השתדלות אבער רעד זיך נישט איין נאך א טעלעפאן נעם זיבן און זיבעציק טעלעפאנען אויף די זעלבע זאך, נו אוודאי דארף מען מאכן השתדלות, אבער וואס איז די השתדלות? די וואך פרייטאג גייט מען געבן עסן פאר וועמען? פאר די פייגעלעך, איר האט געזען וויאזוי פייגעלעך עסן? וויאזוי עסט א פייגעלע? ער עסט אזוי, איר זעט? ער בייגט אראפ די קאפ און שפרינגט ארויף די קאפ, אזוי עסט ער, בייגט אראפ ווי א קפיץ, א בייג אראפ א בייג ארויף, דאס הייסט השתדלות, מאכן השתדלות אבער שנעל מסתכל'ן כלפי מעלה, שנעל מסתכל כלפי מעלה, שנעל געדענקען נאר די אייבערשטער. איר ווייסט אז די פרשת המן, דאס איז א סגולה, וואס עס שטייט אין. מחבר אויף יעדן טאג. דער מחבר אין סימן א' סעיף ה' טוב לומר, פרשת העקידה, פרשת המן. דער רבינו בחיי זאגט די וואכעדיגע סדרה, דער עולם זאל וויסן דעם סגולה אויף יעדן טאג. מען רעדט יעצט לשונות פון ראשונים כמלאכים. זאגט דער רבינו בחיי וקבלה ביד החכמים. רבינו בחיי ברענגט אז ער האט עס קבלה ביד החכמים. כי כל האומר פרשת המן בכל יום, מובטח לו, מובטח

איז הבטחה אגב בראשונים מובטח לו ואני ערב בדבר, די אינגערמאן לויפט האט נישט צייט פאר זמנ'ן לויפט צו פרנסה, אפשר אנטלויפסטו פון פרנסה? וואס דארפסטו שוויצן אין דעם קללה פון בזעת אפיך תאכל לחם שוויץ אריין אין די ברכה פון פרשת המן, אוואדי און אוואדי דארף מען מאכן השתדלות אבער אבער אבער אבער. זאגן די פוסקים די טז זאגט א פארוואס איז די סגולה פון זאגן פרשת המן, די טז ווייל די סגולה איז ווייל פרשת. המן האט מען געזען די אמונה אז די פרנסה קומט פון הימל, איז דער משנה ברורה נאך מוסיף, דער משנה ברורה שרייבט להורות אין סימן א', זאגט דער משנה ברורה להורות ווייל ביי די מאן איז געווען המרבה לא העדיף והממעיט לא החסיר, להורות שריבוי ההשתדלות לא יועיל מאומה, יעצט נאך א טעלעפאן מיט נאך א טעלעפאן מיט נאך א טעלעפאן, המרבה לא העדיף והממעיט לא החסיר לייג עס זיך אריין אין קעפעלע, דאס איז די פרשת המן די סגולה. און רבותי, מיט דעם נענטערט זיך נאך פאר שבת שירה איז דא א גרויסן טאג ראש השנה לאילנות, ראש השנה לאילנות דער טור ברקת ברענגט א תלמיד פון ר' חיים וויטאל, ער ברענגט פון א זוהר הקדוש ברענגט ער אז עס שטייט ראש השנה לאילנות לשון רבים פארוואס ווייל כי האדם עץ השדה כי האדם עץ השדה די מהרל זאגט וואס טייטש כי האדם עץ השדה זאגט ער א יעדער מענטש איז א עץ הפוך ער איז א

שסיון, ווער זאגט די באקאנטע ווארט אז כי האדם עץ השדה, אז פונקט ווי א עץ ווען ער איז אינג קען מען אים בייגן וואסער א זייט ער וויל, וואסער א זייט דו ווילסט, איז אויך אזעלכע א בחור אין די אינגע יארן, א בחור א אינגערמאנטשיק ווען ער איז אינג קען מען אים בייגן אלע זייטן, האט איינער אים געפרעגט רבי ביז ווען הייסט מען אינג אויף דעם, האט ער געזאגט כל זמן ס'לאזט זיך בייגן, ווי עס מחליט זיין, ס'איז יעדער איינער האט זיך זיין, ס'איז דא אינגע בחורים. שוין אלטע אידן אין אים, שטייט? שטייט אז די אז די האסט פארשטיין זיך צו נעמען בייגן. אבער רבותי, עס קומט א גרויסע טאג, פארשטעלן די ערשטע זאך אויף א לשון פון ראשונים וויאזוי ווי רבי דער מרדכי קוקט עס אן, ראשונים כמלאכים דעם טאג, אין מרדכי שטייט דאס אין ראש השנה מסכת ראש השנה אות תשא, זאגט דער מרדכי אזוי וששאלת, איינער האט אים געפרעגט, ציבור שביקשו לגזור תענית שני וחמישי ושני,

חמשה עשר פארוואס? ואין קובעין תענית בו ביום ווייל שלא מצינו תענית בראש השנה יא ראש השנה ראש השנה פאסט מען נישט פארשטייט דער מרדכי דאך פשוט צו א נארמאלע ראש השנה צו ראש השנה לא מצינו תענית בראש השנה לא מצינו תענית בראש השנה אבער אוואדע און אוואדע רבותי אלע ווייסן אין צוואה פון שבט מוסר אין פרק טז אז וויאזוי האט ער געהייסן דארטן צוואה בני הזהר לאכול פירות טו בשבט כמנהג ותיקין מיר מנהג וויסיקן, מען דערציילט דא רבי אייזיק לוזינישובער דארטן, די עולם האט זיך געשטופט און געוואלט נעמען פייערס, איך זאג חברה איר ווילט פייערס? אייל נישט וואונטשן מוחל פאר אזא עם עולם אזוי א קראנקע עם זאל עולם הבא ואייל אהיים, כבדור הרים און עס חסידים און סאלמען טויער גענויגט כולם רייצט כאפטס גמרות קומען אלע אלע פייערס. יעצט וועל איך ענק ארויפלייגן נאך איינס פון הרב בידערמאן. יא רבותי אונז דערנענטער מיר זיך צו גרויסע זמנים, עס איז דאך צו א גרויסן שבת שבת שירה, אונז איז פרנסה כקריעת ים סוף, איז קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, יא ליידער זאגט די גמרא קריעת ים סוף, גמרא זאגט אויף נאך זאכן דארטן כקריעת ים סוף, איז די רשב"ם זאגט אויפן פלאץ ונפקא מינה, פארוואס זאגט די גמרא כקריעת ים סוף ונפקא מינה, למיבעי רחמי דארף אויף דעם בעטן, מען דארף בעטן, מען דארף וויסן אז שבת שירה איז די זמן, שבת שירה איז די זמן, די בית אברהם האט געהייסן פאר אינגע בחורים וואס האבן געדארפט דעם שידוך געדארפט געהאלפן ווערן,

רבותי מ'האלט יעצט מארגן קמי שבתא, די ערשטע הכנה צום שבת שירה איז די שירה אליין, די שירה אליין מיט א גרויסע כוונה, ביים פרק ע"ג זאגט דער חרדים, חרדים זאגט אין פרק ע"ג אזוי, אלע ווייסן זאגט ער, אז ביי חולי הגוף לא עלינו, איז דא שווערע רפואות וואס ס'גייט מיט יסורים, עס קאסט אסאך געלט, און ס'איז דא זאגט דער חרדים רפואות סגוליות וואס קאסט נישט קיין געלט און ס'איז נישט קיין יסורים, זאגט ער די זעלבע זאך אין חולי הנפש, ס'איז דא רפואות וואס איז צו. פאסטן סיגופים מיט תעניתים וואס ס'פייניגט דעם גוף, ס'איז דא רפואות סגוליות דארפסט נישט פאסטן קענסט עסן און טרינקען נאר מאכן די סגוליות, און ער ברענגט אפאר סגוליות, א סגולה השלישית וואס איז וואס איז די סגולה השלישית פארליינען דעם לשון סגולה השלישית לאמר שירת הים בשמחה כאילו יצא עתה ממצרים כאילו ס'איז יעצט מיט מיר שעל ידי זה מתכפרים לו כל עוונותיו כל עוונותיו און דארפסט נישט האבן די תעניתים און ער ברענגט דארט. אזוי רבותי איז ער מסביר וואס פארוואס איז נמחלו כל עוונותיו ברענגט ער דאיתא במדרש דער מדרש זאגט די וואך אויפן פסוק ס'א ילקוט שמעוני רנ"ד ויסע משה את ישראל מים סוף שטייט גלייך נאך די שירה זאגט ער ויסע משה זאגט דער ילקוט שהסיע ישראל מעוונותיהם שנמחל להם עוונות על ידי השירה אז זיי האבן געהאט מחילת עוונות דורך די שירה זאגט דער מדרש ווייל שכל מי שנעשה לו נס ואומר

דא האט עטץ אין ארץ ישראל אינעם צייטונג איז געשטאנען אז יא דער מיילך פירער האט באקומען מיליאנען דאלער, צען מיליאן שקל פון משרד הבריאות ער זאל זאגן ליגנט פאר די רבנים מען מעג עס נעמען, סאו לייגן זיי א פיקטשער פון אים מיט היטלער דאס איז עס. דער הויפט פון פייזער ריסערטש פונעם קאוויד וועקסין זאגט אז ס'מאכט פאר פרויען סטערעליזעישאן, דאס טייטש אז. פארלירן זייער פיריעד, כ'האב געהערט זאגן פון איינעם, כ'ווייס נישט וויפיל אמת ס'איז, ער ארבעט אין מיימאנעדיס, פיר יונגע מיידלעך וואס זענען דארטן פראנט ליין פיפל, זיי האבן עס געמוזט נעמען, און אלע האבן פארלוירן ביז אפאר טעג די וסת, זיי באקומען שוין נישט קיין וסת. יעצט כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, עטס זעטס דען נישט וואס מ'טוט מיט כלל ישראל, אונז זעמיר גיני פיגס, אונז זעמיר די וואס אויף אונז נוצט מען אויס צו טעסטן עפעס א נייע מעדיצין וואס איז בכלל נישט אמת, מ'האט עס אפילו נישט גענוג לאנג געטעסט, גארנישט. א איד, גאו טו העל, דעטס איט, דאס איז וואס מען זאגט פאר א איד. אין ארץ ישראל יעצט געשטארבן דריי גרויסע חשובע רבנים, איינער הייסט רב שטיינער, ער איז די ראש ישיבה פון קאמעניץ, און ער איז שוין א ראש ישיבה איבער פופציג יאר, און ער איז ניינטי עיט געווען ווען ער איז יעצט געשטארבן, ער איז דער מחותן פון דעם רב עדלשטיין, נאכדעם וואס ער איז קראנק געווארן פון אוקריינע, קראנק געווארן און ער האט גענומען די מעדיצין איז ער געגעבן א שטארב אויפ און איך זאג ענק נאכמאל די מעדיצין איז געמאכט צו הארגענען אלע אלטע מענטשן עטס ווילטס מיר נישט גלייבן איך האלט נאך א זאך מזאגט טראמפ איז געווען גוט און אבאמא איז געווען גוט און יעצט דער יעצטיגער פרעזידענט איז גוט זענען אלע גוט אין דר'ערד אפילו טראמפ איז אויך גוט גוט אין דר'ערד אז ער האט געזען אז טשיינע האט אנגעמאכט אזא מין כעמישע מגיפה אויף די וועלט האט טראמפ אים געדארפט זאגן ליסטען איך קום הנני שולח את כל מגפותי איך קום מיט אלע מיינע כוחות ענד ווייפ הים אף ענד דעטס איט יעצט איז דא ליידער אז ס'איז דא נעבעך א ביטער אומגליק עניוועי נאכדעם איז דא נאך א ראש ישיבה וואס ער איז געשטארבן ער איז געווען דער דער בריסקער רב ער איז א זון פונעם אלטן בריסקער רב פון ר' וועלוועלע בריסקער איך מיין ער איז געווען דער יונגסטער זון זיינער און ער האט געפירט זיין ישיבה זייער א באקאנטע ישיבה די בריסקער ישיבה, די באקאנטע בריסקער ישיבה אין ירושלים, ער האט געהייסן ר' משולם דוד סאלאווייטשיק, ער איז געווען נײַן און נײַנציק יאר אלט, ניינטי ניין קיין עין הרע, איך האב לערנען תורה לשמה לעבן אזוי לאנג, סאו האמער שוין צוויי, איינער איז דער ראש ישיבה פון קאמעניץ וואס ער איז געווען ניינטי עיט, ער האט געהייסן ר' יצחק שיינער, און דער צווייטער איז דער ראש ישיבה פון בריסק. און דער דריטער איז זייער א באקאנטער פיגור. ער הייסט ר' אברהם שיע העשיל טווערסקי, ער איז א סייקייעטריסט, אבער ער איז פון די ערשטע פרומע סייקייעטריסטס וואס זענען געווען, און ער אליינס איז א חסידישער איד, ער איז געגאנגען מיט א לאנגע בארד, נישט געטאטשט זיך די בארד, מיט א סאמעטן קאפעליטש, מיט די גאנצע ניין יארדס. און ער איז געפארן אויף ארץ ישראל, האט זיך דארט באזעצט, און ער האט באקומען א נידל, האט מורא געהאט ער זאל נישט קעטשן קראונע און ס'האט אים נעבעך גענומען דאס לעבן און דאס איז מענטשן מפורסמים וואס מ'ווייסט, איך זעה אין שפיטאל איז דא א ליסטע פון הונדערטער וואס זענען געשטארבן נאכדעם וואס זיי האבן גענומען דעם נידל, וועגן דעם בעט איך יעדן איינעם, נעמטס נישט, זייטס נישט קיין גיני פיג, זייטס נישט קיין בהמות, טאמער ביז שוין ניינטי עיט און ניינטי ניין וויפיל וועט איר שוין לעבן נאך דרײַ הונדערט יאר, וואס גייסטו נעמען נידלס, עניוועי ס'נישט מיינע ביזנעס. בקיצור דא האמער אונז דריי מפורסמים וואס זענען געשטארבן, נאכאמאל דער ר' יצחק. איינער, דער ראש ישיבה פון קאמעניץ, און נאכדעם דער ראש ישיבה פון בריסק, סאלאווייטשיק, און נאכדעם איז דא דער ראביי דאקטער עי דזשעי טווערסקי, דער עי דזשעי טווערסקי איז א נעפיו דאכט זיך מיר פון באבעווער רב, זיין טאטע האט חתונה געהאט מיט ר' בנציון באבעווער'ס טאכטער, און זיי זענען אנגעקומען אויף אמעריקע, נאר אזוי ווי א טווערסקי ווערט דאך נישט אזוי ווי אויל אין וואסער, די אויל קריכט ארויף, איז ער אויך געווען דא א לעדזשענד אין אמעריקע. ער איז געווען א סייקייטריסט, האט ער ארויסגעגעבן, ער זאגט ער האט ארויסגעגעבן דרײַ און אַכציק ביכל, האט אים איינער געפרעגט ס'איז אמת? זאגט ער ניין, איך האב ארויסגעגעבן איין ביכל, ס'איז געמאכט אויף איין זאך, אויף תיקון המידות און זיך אויפפירן ווי ס'דארף צו זיין. יעצט צו געבן א חידוש וואס הרב שיינער האט געגעבן, צו דער בריסקער רב האט געגעבן, דאס איז דאך נישט, איך ווייס, איך בין דאך נישט אינוואלווד אין די זאכן, אבער דאס א שיינעם חיזוק, וואס דער רב עי דזשעי טווערסקי האט געגעבן, דאס וויל איך ארויפלייגן דא, ס'דויערט אריבער דריי פערטל שעה, ס'געבט אסאך סעלף עסטיעם חיזוק, בחורים דארפן חיזוק, ער וויל וואקסן, ער וויל שטייגן, בפרט נאך די ליטווישע חינוך גייט מען זאל שטייגן און שטייגן, וויל איך ענק ארויפלייגן יעצט א שיינעם דבר חיזוק וואס ער האט געזאגט, ער זאגט ער אליינס האט אויך געהאט די פאוביע ווען ער איז געווען יונג, ביז דער אייבערשטער האט אים געהאלפן, ער האט געוואוסט וויאזוי עס צו באקעמפן. כ'וועל זאגן פארן עולם, ביי אונז ווען איינער האט געדארפט האבן א סעקייטריסט אדער מעדיקעישן פאר די נפשיות'דיגע זאכן, נישט פיזיקל באט מענטל, איז ער געווען א משוגענער מיט א שייגעץ מיט א דעיס מיט א יענץ, און ס'איז געווען א בושה, מ'האט נישט געלאזט, עלטערן האבן זיך געשעמט, זיי האבן נישט געלאזט זייערע קינדער גיין צו סעקייטריסטן. תרי, היינט ברוך השם איך אליינס האב געשיקט אפאר הונדערט, איך שיק יעדעס יאר, די אלע וואס דו זעהסט אז ס'האט זיך אויפגעהערט אז מען הרג'עט זיך נישט מער, דאס בין איך א גרויסער גורם צו דעם, ווייל איך שיק יעדן פאר העלפ, איך האב פלעצער ווי איך שיק, איך האב פלעצער ווי איינער האט אינשורענס, איך האב פלעצער ווי ער האט נישט קיין אינשורענס. סייקייעטרי איז די זעלבע זאך ווי ווען איינער האט היי בלאד פרעשור, יעדער האט אן אנדערע מין זאך און דו האסט אן אנדערע מין זאך, אבער ברוך השם ס'איז זייער עדווענסד היינט די אלע. פראבלעמס און מען קען מיט מעדיקעישאנס היילן מענטשן און ס'איז דא גרופ טערעפיסטס זייער שיין די גרופ טערעפיסט איך אליינס האב צאמגעשטעלט צענליגע גרופ טערעפיסטס אגענסט טשיילד סעקשועל אביוז און די וואס האבן מיטגעהאלטן מיט מיין מישן די גאנצע צייט און זיי האלטן נאך יעצט מיט ווייסן ס'איז דא כסדר אזאלעכע געדערינגס ס'איז נישט קיין בושה צו זיין קראנק ס'איז א בושה זיך נישט צו היילן סאו עניוועי למעשה ברוך השם אז דער עולם איז אכשר דרא, ס'איז דא אסאך מינע פראגרעמס וואס מ'האט צוזאמגעשטעלט, ברוך השם ס'איז גוט, און וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז דער עולם דארף אנהייבן מער זיך אריינצולייגן אין די זאכן, די רבנים זענען ברוגז ווי אויף די טמא'נע כלים, ימח שמם וזכרם, זיי זענען דר'ערד ליגערס, זיי ווילן נישט ס'זאל ארויסקומען זייער שייגעץ שטיק, ס'האט יעצט געדארפט זיין, ס'איז געווען פאר צוויי וואכן צוריק א גרויסע אסיפה, ס'איז געווען אדווערטייזט איבעראל אז אלע רבנים זאלן קומען. די מינוט האט זיך אויפגעשטעלט איינער האט אינטרעדוסט אונז וויל מיר דא מאכן א איסור אויף אלע האטליינס, אלע רבנים וואלקט אוט, דעי סעד טראללא, טעיק סאמבאדי עלס, אונז וויל מיר נישט אנהייבן מיט די האטליינס, די האטליינס זאגט מער אמת ווי אונז, מיט נחום ראזנבערגס האטליין וויל מען בכלל נישט אנהייבן, ווייל דעי מענטש האט מען געוואלט אראפברענגען, אזוי ווי דאנעלד טראמפ האט מען געוואלט אראפברענגען, אבער למעשה ער איז געבליבן דאנעלד טראמפ. די זעלבע נחום ראזנבערג האט מען געוואלט אראפברענגען כ'האב נישט וואו צו דאווענען כ'האב נישט דאס כ'האב נישט יענץ אבער ער איז געבליבן נחום ראזנבערג ער לאכט פון ענק אלע מענטשן וואס האבן פראבלעמען רעדן אדער צו אים אדער צו מענטשן וואס ער האט אהערגעשטעלט ס'טעט ענק גארנישט העלפן זאג מיר קאק מיר ענקער בלאף האט עטס געדארפט איבערלאזן ביי היטלער. היטלער האט אויסגעהרגעט די אידן, האט ער געדארפט האט עטס אים געדארפט מיטווארפן דעם בלאף אויך. ס'איז געווען אמאל א אינגל וואס איז געגאנגען אין חדר, ער האט געהאט אין איין הענט האט ער געהאט א סענדוויטש, א פרישן סענדוויטש וואס די מאמע האט אים מיטגעגעבן פאר לאנטש, און אין די אנדערע הענט האט ער געהאט דעם חומש. געקומען א דאגי און ער האט געגעבן א בייס א רייס ארויס פון זיין הענט דעם סענדוויטש. זאגט אים קום הער דאגי, דו גייסט עסן דעם סענדוויטש? ניין, נעם דעם חומש אויך, לערן שוין נישט דעם חומש אויך, דאס איז וואס דא איז געווען די גאנצע צייט. מען האט בארעדט יעדן און באשמוצט יעדן, און מען האט נישט געקענט וויסן. אם השם הוא אלוקים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו. מען האט נישט געקענט וויסן ווער איז דער אמת. היינט די רבנים שעמען זיך מיט זייער אמת, זיי זענען דר'ערד ליגערס נאמבער וואן. און כ'וויל יעדן ווייטער בעטן, אויב דו האסט אין די פעמילי איינער וואס האט א פראבלעם, עני קיינד אוו א פראבלעם, צו ס'איז אביוז, צו ס'איז סעקשועל אביוז, צו ס'איז בעד העביטס, וואטעווער איט איז, צו ער האט שלעכטע חברים געהאט, יו קען גאו פאר העלפ, ריעטש אוט פאר העלפ, איטס נאט גאנע בי סאו סמוד און סאו איזי, באט ס'איז סאך בעסער ווי זאלסט אננעמען דאס לעבן איז אזוי שפל אונטן אין קבר, און וועגן דעם גיי איך ארויפשטעלן די סיריס פון דעם גרויסן רב ראביי דאקטאר עיברעהעם טווערסקי, כדי עטס זאלט'ס ענק אויסלערנען, ס'איז דא אנדערע מיינונגען. אויסער נתן יוסף'ס מיינונג, מיטן דברי יואל'ס מיינונג, ס'איז דא אנדערע מיינונגען אויכעט, און גראדע דער דברי יואל איז נישט געווען קעגן צו גיין צו סייקיאטרי, איך ווייס אסאך מענטשן וואס ער האט צוגעשיקט, נאר עטץ האט צוגעלערנט דעם דברי יואל כאילו ער וואלט געווען דער גרעסטער רוצח. ס'איז דא אין משניות ווערט געברענגט אז עפעס א קעניג האט געוואלט זעהן וויאזוי משה רבינו זעהט אויס, האט מען געברענגט א פיקטשער משה רבינו איז געווען דער גרעסטער

איי דאנט העוו די אביליטי טו דו איט, דאנט יו אנדערסטענד איים ברעין דעמידזשד? וואט יו וואנט מי טו גאו טו קאלעדזש? איי קענט לערן עניטינג איים אינעדזשוקעבל, דאנט יו אנדערסטענד איים ברעין דעמידזשד? יו עקספעקט מי טו האלד עי ריספאנסיבל דזשאב? איי קענט האלד א דזשאב, איים ברעין דעמידזשד. סאו די דייעגנאסיס אוו ברעין דעמידזש, אגעין עז דעוועסטעיטינג עז איט וואלד בי, וואלד האוו בין עי פערפעקט אוט טו הער פאר הער טו ליפט די ריספאנסיביליטי.

העף ביג ביקאוז די מאמענט די לאבסטער פעלט אין עני וועי אנקאמפארטעבל איט'ד גאו טו די דאקטאר און סעי אוי דאקטאר איי דאנט פיל גוד איי דאנט און די דאקטאר וואלד סעי וועל היערס א וועליום און היערס א פערקאסעט און טעיק סאמטינג טו טו אילימינעיט דעט פילינג די לאבסטער וואלד נעווער גאו אנדער די ראק נעווער שעד די שעל נעווער גראו און איט וואלד דיי בינג ען אינטש ענד עי העף ביג סאו יו סי ווי קענט עוואויד פעינפול עקספיריענסעס אין.

יעצט אויסער דעם וואס כ'האב ענק ארויפגעלייגט פאריגע וואך און פאר צוויי וואכן פארדעם אלע קראנקייטן וואס מען באקומט ווען מען נעמט די וואקסין איז וויל איך ענק געבן פון די סי די סי דאס איז דאך די אמעריקאנער די וואס זיי געבן ארויס אינפעקשעס דיזיזעס מיט אלעם ברענגט ער דא א מוראדיגע זאך סי די סי ריפארט טוירטי וואן פיפטי פיפל דאס מיינט דריי טויזנט הונדערט און פופציג מענטשן זענען געווארן פערעלייזד עפטער די קאוויד ניינטין וואקסין אנעיבעל טו פארם נארמאל דעילי עקטיוויטיס. טשיינע האט אויף אונז אנגעלייגט אזא מין חרבן אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. און קיינער טוט גארנישט. ער איז געזעסן אזוי רואיג דער פרעזידענט. וועגן דעם האט אים דער אייבישטער אראפגענומען די פרעזידענטום. פארשטייסטו? איר מיינט מ'האט אים געמאכט פרעזידענט ער זאל זיך קענען ארומשפילן? מ'האט אים געמאכט פרעזידענט ער זאל זען אז ס'זאל פאר כלל ישראל גיין גוט. און אפילו פאר די גוים אויך. יעצט כ'האב געדארפט פארן דאון סאוט. אויך וועגן א מקוה. נישט פאר וועקעישן. נאר מ'האט אפגעקאלט צוועלף ביינאכט. זונטאג ביינאכט. יעצט אז די פלייט איז געקענסלט איז אזוי זיץ איך דא און איך רו מיך אפ אפאר טעג און זעה ווי לאנג דאס וועט דויערן און דאן וועט מען ווייטער פארן אויף די ארכה. שטייט די וואך אין סדרה מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף מלחמת עמלק, וואס עפעס פונקט די צוויי זאכן ס'איז געווען הונדערטער ניסים דעמאלטס? נאר קריעת ים סוף האט דער אייבערשטער געטון, מלחמת עמלק מוז מיר אונז טון, ער האט געזען אז יעדע זאך וואס ווערט געטון אויף די וועלט פאר קדושה וטהרה מוז מען האבן צוויי שותפים אין דעם, ס'מוז א.

ענד הי פעסד סערטען לאוס דעט יו העוו טו העוו ווידיאוס אין עוורי קלעסרום און אין די מקווה'ס ווען יו גאו אין ענד אוט סאו סאמבאדי שוד בי עיבל טו פוינט אן די ווידיאו יעס דיס איז די גיי הו טאטשד מי דעטס וויי הי וואן אדערווייז הי וואלד העוו בין א פול לייק אלל אדער פולס סאו דאס איז וואס ס'דארף זיין סדארף זיין קריעת ים סוף מיט מלחמת עמלק. כ'האב ענק געוואלט זאגן א אינטערעסאנטע זאך וועגן דעם ר' טווערסקי וואס ער איז יעצט אוועק, געטענה'ט אז א לוויה איז דאך א שמחה, פארוואס זוכה געווען מיט אים אויף די וועלט, מ'קען מקיים זיין תורה ומצוות און מע.

יעצט, ס'דא היימישע דאקטוירים און ס'דא היימישע פסיכאלאגן, ס'זאגן יעדער פסיכאלאג נאך אפאר יאר דארף אויך האבן א פסיכאלאג, ער ווערט אליינס אביסל משוגע, הערט אויס אזאלכע צודרייטע געדאנקען, עניוועי, איז דא יעצט איינער וואס ביז יעצט האט מען נישט געלאזט זאגן זיין נאמען, יעצט זאגט מען שוין זיין נאמען, ער הייסט יובל ק. ארמי, ער איז א פסיכאלאג פון ירושלים וואס אויף אים איז דא קאמפלעינס אז ער האט געטאטשט מענטשן וואס ער האט זיי געהיילט, ער איז זעקס און זעכציג יאר אלט, עס איז דא דריי ערנסטע קלאגעס און ס'איז אויכעט דא נאך איינס א פרוי וואס זי טענה'ט אז ער האט מיט איר געוואוינט, ער האט געטון די ארגסטע זאכן מיט איר, און דאס איז א פסיכאלאג, פסיכאלאג אז ער בלייבט ערליך איז אויכעט איינס פונעם אייבערשטנ'ס ניסים.

די נייעס אז זייער אסאך מענטשן זענען געווארן אנשטעקיג מיט די קאראונע נאכדעם וואס זיי האבן שוין באקומען דעם צווייטן נידל, עס קומט אריין יעצט נאך, אנבעליוועבל וואס ס'קומט אלץ אריין. יא, מען טרייט אויס גיני פיגס אויף די גאנצע וועלט, נאר אין מדינת ישראל האט ער זיך געשטופט דער ערשטער. I'm Mordechai Sones and this is your daily news report from Israel News Talk Radio. Rabbi Doctor Avraham Yehoshua Heschel Twersky

כ'מיין צו זאגן נאכדעם ווען זיי פעצלען אים ארום איז כאילו זיי האבן אים פארגעסן דארטן, ס'איז זייער און איר ווייסט איך וויל דיר זאגן איך האב מזל אז דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אזא שפע מיט קינדער ווען נישט וואלט מען נישט אויסגעהאלטן ווען חלילה א קינד גייט אראפ פונעם דרך אדער ער ווערט משוגע אדער וואטעווער איט איז, האב איך ענק שוין אייביג געזאגט, אין ארץ ישראל איז די פראבלעם נאך שווערער ווייל מיט יארן צוריק האט מען באפאלן בחורים, ס'איז געווען אין א בעלזער ישיבה אמאל א פרשה, ס'איז געווען אין אנדערע ישיבות, מ'האט באפאלן בחורים, די הנהלה האט מורא צו גיין קעגן די אראבער, ווייל נישט קומט ער מארגן מיט א מעסער און שוין, און אזוי הרג'ט מען אוועק בחורים, באט עניוועי הו רילי קעירס, דער אייבערשטער געבט דאך נאך און נאך קינדער, ס'איז נישט קיין פראבלעם, ס'איז דא א מאסע די אלע ביג מאוט'ס באגראבן א קינד און פון דארטן גייען זיי, פון די לוויה גייען זיי צוריק צו זייער אלטע ווי מ'זאגט די דזשאבס מיט אלעם, איטס אנבעליוועבל, יעצט איז דא א כתב אישום קעגן אן אראבער וואס ער האט. געטאטשט א בחור פון א ישיבה, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? און ביז ווי לאנג עטס גייטס נישט זיך אויסלערנען אז יעדעס קינד איז חשוב ביים אייבערשטן און מען טאר נישט מפקיר זיין אויף קיין שום קינדער כאטשיג מען האט אסאך, ביז דעמאלטס זענט עטס אויף צרות. יעצט דא ביי אונז איז אויך דא גרויסע צרות מיט די אלע זאכן, מען נעמט אריין די ביליגסטע חברה אין די קאך און איבעראל אויף אלע חתונות, איך בין שוין לאנג מסופק און כ'האלט אין איין זאגן, איך בין נישט קלאר צו דאס וואס מען כאפט אויף גרויסע חתונות קאראונע איז וועגן דעם ווייל מען איז נאנט איינער צום אנדערן מער ווי זעקס פיס, אדער ווייל די קעכערס לייגן אריין סם המוות דזשאסט פאר ספייק, פארוואס נישט? אדער זיי וואשן זיך נישט אפ די הענט, זיי גייען אין טוילעט, זיי ווישן זיך אפ דעם אחור און נאכדעם גייען זיי צו, געבט איינער אכטונג דארטן אז ער זאל נישט צוגיין צו די קאך און צו די עסן? פאר ער האט זיך אפגעזייפט גוט געהעריג די הענט פון די צואה וואס ער האט אויף זיך, אדער פון די קטנה וואס ער האט אויף זיך, קיינער געט עס נישט אכטונג, בכלל זאלט וויסן נאך א זאך, א גוי וואס ער איז נישט גע'מל'עט, ס'איז דא א תוס', תוס' זאגט אז פון דעם וואס מען נעמט אראפ די ערלה נעמט מען אראפ עפעס אזא עפעס אזא חיה וואס דער מענטש האט אויף די ערלה, וועגן דעם די. ס'איז דא געוויסע קריסטן וואס זיי מל'ען זיך, פארוואס? ווייל אז ס'איז דא אסאך הויט וואס איז צוזאמגעשרימפן, ס'איז, ס'האט נישט ווי עס זאל זיין, און דער מענטש מאכט קטנים, ווערט דאס גאנצע נאס אינעווענדיג, די הויט מיט אלעם, איז באמת ווען ער וויל זיך געהעריג רייניגן ער זאל נישט אריבערטראגן דזשערמס האט ער געדארפט זיך נעמען א שאוער און זיך אפוואשן דעם ערווה, פיקטשער יורסעלף וויאזוי ס'זעט אויס, ס'איז דארטן דא אסאך הויט וואס קומט ארויס און דאס דארף מען גוט אפוואשן, און אזוי ווי מ'טוט עס נישט איז עס אנשטעקיג מיט קראנקהייטן, דאס איז מסתמא, כ'ווייס נישט, וואס תוס' מיינט אז ס'איז דא אזא חיה וואס ס'קריכט דארט ארום ביי די ערלה, חיה מיינט מען ס'איז דא שמוץ, ס'איז דא די אלע מינע נישט סטעריל, איז למעשה וויל איך ענק זאגן דאס אלעס לאזט מען אריין ביי אונז, מ'וועט נישט צאלן פאר א אינגערמאן נאך אפאר טאלער ווייל ס'איז דאך א שאד פארן געלט, אויף א דרייווער וועט מען אויך נישט צאלן פאר א אינגערמאן ווייל ס'איז א שאד פארן געלט, און במילא איז אזוי, אונז זאגט מען אז מען זאל געבן גרויס געלט פאר שכר לימוד, מען האט דאך אן אייגענע תלמוד תורה מיט אן אייגענע ישיבה, אבער למעשה האט מען וואס? מען האט גארנישט, מען האט גוים וואס זיי דרייוון, אויסער דעם וואס מען נעמט נאך פון די גוים די באסעס אויך, סאו רבותי וועיק אפ, טוטס נישט די אלע חאזעריי אויף אונזערע קינדער'ס חשבון, יעצט מען האט געגאנגען אין די הויז פונעם ר' חיים קניבסקי האט מען געמאכט אן אייגענע בעיקערי, פארוואס? ווייל מען האט מורא פאר די אלע דזשערמס, סאו וואס די אלע קינדער זענען גארנישט ווערד? איינער ר' חיים קניבסקי איז ווערד? עטס זענט משוגע, עטס זענט צודרייט, עטס ווייסט אז די קאראנע איז א מכה פון הימל א מגיפה און מען ווייסט נאך נישט דעם פתרון און מען טוט נישט צו די זאך, קיינער באמבאדירט נישט טשיינע וועגן דעם, אין די סוף גייען זיי ארויסגיין נקי פון אלעם, עטס געדענקט זיי האבן אונז אונטערגעווארפן אסאך מאל די אלע מינע די מינע סם המוות'ן, עטס געדענקטס אמאל אין די ווייט האוז האבן זיי אונטערגעווארפן אזאלעכע סם המוות'ער? דאס איז חברה וואס מען דארף זיי אראפווישן לא תחיה כל. שומער, מען טאר נישט איבערלאזן קיין איינעם פון זיי, אויב מען קען, און טאמער מען קען נישט דען גיוו אפ, פאר דאס האב איך געשריגן. דער טראמפ, איך האב געווען זיין א חסיד, איך האב געהאלטן אז ער טוט גוט, אבער דעמאלטס ווען איך האב געזען אז ער האט נישט קיין וועג וויאזוי אפצושטעלן זייער מגיפה האב איך געטענהט ער איז א משוגענער ער האט אנגעהויבן, ער האט געדארפט וויסן זיי אז זיי זענען אויך נישט קיין נאראנים, זיי גייען נישט אויפגעבן זייער פרייהייט, בעסער געזאגט וואס ביי זיי הייסט פרייהייט, פאר אמעריקע. עניוועי, טוטס ווייטער וואס עטס ווילטס, וואס קען איך ענק זאגן. כ'האב ענק אויך געזאגט אז די אלע וואס זיי קריגן זיך מיט נחום ראזענבערג איז ווייל זיי נואפים, פון יעדן איינעם מיט ווי טעיקס טיים ס' קומט ארויס א היסטערי אז ער איז דער גרעסטער נואף וואס איז דא, די אלע וואס האבן מיט מיר צוטון סיי ביי די פרומע סיי ביי די פרייע אין די גוישע וועלט, יעצט איז דא איינער וואס ער איז געווען דער קאו-פאונדער פון א פראדזשעקט וואס האט געהייסן לינקאן פראדזשעקט, ער הייסט דזשאן וויווער, איז ער האט אויכעט אנגעדרייט קעגן דעם פרעזידענט טראמפ אלעס, און סא ווערן זיי יעצט געוואויר אז ער איז גאר געווען אזא א מניוול וואס די מענטשן וואס האבן געארבעט פאר אים זאגן זיי אז ער איז געווען דער גרעסטער חזיר וואס איז דא. דא האט איר איין ריפארט פון די נייעס. עווער סינס דעיר טראמפ גרעיווי טרעין האס ראן אוט אוו סטים, די לינקאן פראדזשעקט איז לוקינג פאר ניו וועיס טו סייפאן מאני פראם סאקערס, וואן אוו איטס אדווייזערס סטו סטיווענס טוויטינג, וויר קאנסטראקטינג א דאטאבעיס אוו טראמפ אפישעלס און סטעף דעט וויל דיטעיל די ראלס אוו די טראמפ אדמיניסטרעישאן ענד

אקעדעמיקלי, באט איטס נאט די קוועשאן וועדער הי דיד דיס, די קוועשאן רימעינס אוו הו אין די לינקאן פראדזשעקט ניו הי וואס דואינג דיס, דואינג דיס אנדער דעיר נעים, ענד דואינג דיס טו סיט דער ענד בי פרעדעטארי טארדס יונג מען ענד גרום דעם.
וועל, עספעשעלי רייען ווען דעיר פארעווער מאראלייזינג אגעינסט אדערס, אוו קאורס אינקלודינג פרעזידענט טראמפ. וויל סטעי אן דיס רייען, טענק יו. און דא האט איר נאך א ריפארט פון די נייעס. Conway, טענקס פאר בינג אן דיס מארנינג, I'd be remiss נאט טו אסק יו אבאוט

רבנים, יעדער האט זיך געשטופט צו געבן א חסימה, און ס'איז א מורא אויף ענק אלע ביטערע ביטערע נייעס, און בפרט נאך זאליקע האט זיך אויכעט אינטערגעשריבן דארט זיין נאמען דער חזיר מיט זיין בויפרענד, שעים אן הים, און יעדער האט געוואוסט ער האט געהאט א בויפרענד, ער געווען א חזיר, און דער אנדערער דארטן ווער ס'האט אינטערגעשריבן, איז געווען מענדעלע ראבער ראבער, מענדעלע ראבער שרייבט אינטער, א אמסטערדאמער שייגעץ, ווילסטו יעצט זאגן אז משה האט עס געמאכט? אַך, װײַל ער זאָל אים נישט לאָזן װערן רבי, און איך האָב גערעדט מיט אַ בחור, װאָס ער פֿלעגט מיט מיטפֿאָרן מיט דער טרעין, איך האָב אים אױסגעפֿרעגט פּינקטלעך, ער האָט געפֿאָרן מיט דער טרעין צװײ שעה, ער האָט געװוּסט פּינקטלעך װיפֿל ס'איז דאָרט פֿון אַנטװערפּן אױף אַמסטערדאַם, און דאָרט איז דאָ אַ גרױסער סטײשן, און ער האָט געװאַרט, ער האָט אים געזאָגט, ער זאָל װאַרטן דאָרטן אונטן, נישט אױבן, מע גײט אַרױף דרײַ גאַסן, צװײ גאַסן אַװעק זענען דאָ װיטרינעס, װיטרינעס מײנט ס'איז דאָ אַזאַ סטאָר-פֿראָנט, אַנשטאָטס מע זאָל אַרױסשטעלן, מע פֿאַרקױפֿט, ס'איז סקול סופלייס אדער סטעישנערי, איז דא צוויי דריי נאקעטע פרויען, זיי האבן א טייני בעדינג סוט, און זיי ווייזן זיך זאלסט אריינקומען, און מען באצאלט דארטן וויפיל ס'קאסט, און ממילא ביסטו אפילו מצד די גאווערמענט האסטו נישט קיין שום פראבלעם געטון, האסט נאר געטון א פראבלעם פארן אייבערשטן, באט פארן אייבערשטן ליידער ליידער הו קעירס טודעי, סיי מען נעמט אלע גנבישע פראגרעמס וואס מען לערנט אז ס'איז נישט דא א באשעפער, דאס מעג מען? עטץ מעגטס ענק שעמען מיט וואס עטץ טוטס, כ'האב ענק געזאגט וועלעכע רב פון די. עטליכע רבנים ס'איז דארט אונטערגעשריבן, האמער אונז א היסטערי, אונז האמער געטשעקט און נאכגעגאנגען היסטערי וואסערע א נואפים זענען געווען, לאולייפס, שמוציאן זענען זיי געווען, דאס איז אלעס וואס זענען געווען, אהרן איז נישט געווען א שמוציאן, יעדער האט געוויסט וואס האט געוואוינט אויף יו סטריט אז מען טאר נישט גיין אין סיגעטער מקווה ווייל ס'איז דא דארטן א שוויין חזיר וואס ער שווימט ארום דארטן, דאס איז געווען אהרן, נישט געווען איינער וואס איז ארויס פון די מקווה גאנצערהייט, און ממילא מוז ער זיך ריינוואשן זיינע אלע שייגעץ. שטיק איז דאס איז געווארן היינט אונטערשרייבער, ער האט א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג'ס האטליין, האסט געדארפט ארויסשרייבן איך האב א פראבלעם מיט נחום'ס האטליין, ווייל אז ער וועט אנהאלטן אזוי אפאר יאהר אזוי ווי ער האלט אן, וועט נישט בלייבן איין ערליכער איד אין די שטאט, יעדנס היסטערי וועט ארויסקומען, און איטס טו בעד האסט זיך געוואלט טשעפענען, און איך בין מסכים געווען זיך צו טשעפענען, איך האב געזאגט איך לייג נישט אראפ די געווער, מען האט מיך אפגעקאלט דוד עקלשטיין דער חזיר געזאגט פאר א פרוי דו האסט א פלעטבושער תחת און די אלע שקצים און נבלים האבן מיך אפגעקאלט און לייגט אראפ אונז זעמער גרויס אונז זעמער שטארק זאג איך אים גרויס איז דער אייבערשטער הקל הגדול הגיבור והנורא אלעס איז דער אייבערשטער נישט דוד עקלשטיין די רעקערס וואס זענען געווען זיי האבן געמיינט צום סטראשען דעם עולם ווער מ'האט פאר זיי מורא כ'וועל דיר עפעס זאגן דו ווילסט וויסן אין ריאליטי האט מען פון דברי יואל אויך נישט קיין מורא געהאט מ'האט אים אויכט אראפגעבראכן די שפיגלען מ'האט געלאכט פון אים אויכעט. יא, מ'האט זיך כמעט פאר קיינעם נישט קיין מורא געהאט. פארוואס? ווייל דער רבי האט אונז אזוי אויסגעלערנט, פאר קיינעם נישט קיין מורא האבן. ממילא האט מען שוין פאר אים אויך נישט קיין מורא געהאט. פארוואס איז ער א גרעסערע מחותן ווי אן אנדערע? פארן וויזשניצער רב מוז מען נישט מורא האבן און פאר סאטמערער רב יא. האט דער עולם געזאגט, אויב ס'איז נישט דא א באשעפער, איז נישט דא פאר קיינעם א באשעפער. אזוי ווי די מעשה מיט דעם פעטער פון ישמח משה. שטעל דיר פאר, מ'האט אראפגעברענגט פון הימל זיין טאטן און זיין מאמען, זיי האבן שוין נישט געלעבט. האט ש"ץ מיט זיינע כישוף. דער רבי ברענגט עס, נישט קיין באבע מ. סאו דער רבי ברענגט די מעשה און ער האט אים געזאגט דו זאלסט וויסן אז ביז ש"ץ איז געווען תורת משה, נאך שבתי צבי נישט דא קיין תורת משה, האט ער געזאגט, ער איז געווען פארלוירן פאר א מינוט נאכדעם געט ער א זאג, דו ווייסט כ'וועל דיר זאגן, אויב ס'איז נישט דא קיין תורת משה דארף מען דאך נישט אפגעבן כיבוד אב ואם אויך נישט, פארוואס דארף מען אפגעבן כיבוד אב ואם, ווייל דער הייליגער באשעפער האט אונז אזוי געזאגט אין די תורה, אז ס'איז נישט דא קיין תורת משה איז נישט דא קיין כיבוד אב ואם, האט ער געכאפט א שטעקן און ער האט זיי אנגעריסן די ביינער אזוי ווי עס דארף צו זיין,

קומען שווארצע הינט פון ענק אלע, דאס אלעס וואס גייט ארויס קומען שווארצע הינט, עטץ האטס גענומען בריוון ארויסגעשריבן ווער זענט עטץ, די אלע וואס זענען דארט אונטערגעשריבן זיך אלץ פייגער תמוז, דער אייבערשטער האט זיי אלע צוגענומען יונגערהייט, שקצים, דער שר מאשר בהמה דער רשע, איך האב מציל געווען זיין זון פון מאנטריאל פון א ישיבה וואס איינער האט אים געוואלט טון וואס מען טאר נישט, האב איך אים געהייסן מען זאל אים אהין ברענגען דארט א סייקאלאדזשיסט מען זאל אים געבן סייקייעטרי, איך האב אים מציל געווען, און נאכדעם וואס האבן זיי געטוהן? דער שר מאשר בהמה האט אונטערגעשריבן אז איך בין אין חרם, אין חרם ביסטו שר מאשר בהמה, נאר דו ביסט שוין אויף יענע וועלט, דו געפליקטער הונט וואס דו ביסט. יעצט פון ארץ ישראל קומט אריין ביטערע בשורות וואס דארט טוט זיך כסדר, עס האלטן אין איין שטארבן מענטשן, פאריג וואך אליינס איז געשטארבן פיר רבנים, דריי האב איך אויסגערעכנט, איינער איז א ספרדישער, איך ווייס נישט פונקטליך ווער דאס איז געווען, דער דעברעצינער רב ברענגט אין זיין ספר. אז עס איז געווען ביי די מלחמה, צווייטע וועלט מלחמה, ס'איז אזויפיל מענטשן געשטארבן, איז, זיין רבי האט אים מודיע געווען פון הימל ווייל מען רעדט ביים דאווענען, פון דעם קומען די אלע גזירות רעות. אזוי ברענגט ער, האט ער געזאגט, וואס איז די טייטש פון פסוק, השם ילחם לכם ואתם תחרישון, אז עטס וועט שטיל זיין ביים דאווענען, וועט זיך דער אייבערשטער שלאגן פאר ענק, דארפטס נישט קיין מורא האבן פאר קיינעם. אונז זעמיר אזוי צו צוהרג'עט און צושלאגן אזויפיל נפטרים, ס'איז אנבעליוועבל וואס גייט פאר, און אין אמעריקע אויכעט. כ'וויל בעטן דעם עולם לאמיר זיך אונטערנעמען נישט צו רעדן ביים דאווענען, און נישט אריינצוברענגען טעלעפאנען אין שול, און בפרט נאך די אלע נישט סתמ'ע טעלעפאנען נאר די מער טעקנאלאדזשיקל טעלעפאנען, ס'האט גארנישט צו טון מיט דעם וואס די רבנים זאגן, די רבנים זאלן ענק נישט פארפירן, אונז מוזמיר דאס האבן, אונז מוזמיר וויסן ווי מ'האלט מיט זיי, און מ'מוז וויסן ווי די וועלט האלט, און זיי זענען אויסוואורפן פאר אסר'ן די אלע זאכן. כ'וויל נאר זאגן איין זאך, מ'זאל נישט אריינברענגען אין שול, ברענגסט עס אין שול, לעש עס אויס ביי די טיר ווען די קומסט אריין. השם ילחם לכם ואתם תחרישון, טרייטס אויס, איך געב ענק א סגולה, עס איז דא סגולות ואפו עשר נשים לחמכם מיט געבן צען פרויען און געבן חלה מיט דעם מיט יענעם, די אלע זאכן זענען זייער פיין זייער הייליג, אבער איין זאך, קומסט אין א שול אריין צו דעם אייבערשטנ'ס הויז, געב כבוד פארן אייבערשטנ'ס הויז, טוט אונז דער אייבערשטער אויכעט אפגעבן כבוד. איך האב געוואלט אז דער עולם זאל הערן וואס איינער וואס ער זאגט מוסר אויכעט אויף וואטסאפפס וואס ער האט צו פארקויפן, ער איז א ספרדישער,

א קאראטשע מיינט א טלית בייטל. האטס אלע א פרייליכן שבת און אלעס גוטס.